פאר איך שטעל ארויף שלומי דאסקאלן און איך וויל רעגירן אויף יעדע זאך, וויל איך קודם זאגן, עטס ווייסט נישט וואסערע רשעות דער שייגעץ האט געטוהן. ס'איז דא טאטעס וואס זענען זייער פארווייטיגט וואס מ'האט באמת געפראוון אז מ'האט מאלעסטעט זייערע קינדער און מ'האט איינגעזעצט די פעדעפיילס, און ס'איז דא וואס זיי זיצן און ס'איז דא וואס זיי גייען שוין ארויסקומען. מיט דעם וואס ער האט ארויף געלייגט אז ער נעמט זיך אן פאר דעם אהרן טייטלבוים האט ער ממש צו צוטרייסלט די אלע חברה. איך האב אנגעקאלט טאטעס און געוויינט, און געזאגט הרב נחום, ווען נישט דאס וואס איר ענפערט אים צוריק, און איר האט אים אזוי בצדק צוריק געענפערט, ווען נישט דאס וואלט מען ממש איצט נישט געקענט דורכטראגן די עוולה וואס מען טוט היינט, נאכדעם ווען נחום ראזענבערג האט שוין געפרואווט אז ס'איז דא מאלעסטינג, און די פיגערס זענען זייער הויעך, איינס פון פינף יונגלעך אין חדר זענען געווען מאלעסטעד, איינס פון צען מיידלעך אין סקול זענען געווען מאלעסטעד. ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס דא איז פארגעגאנגען, און אין אזא צייט זאל קומען א מענטש א שייגעץ און זאל זיך גראד אננעמען פאר דעם מאלעסטער איז אנבעליוועבל. כ'האב באמת הנאה, מען זאגט א סטיטש אין טיים סעיווס ניין? אז טאמער ס'צערייסט זיך פון א סוועטער א סטיטש און מען כאפט עס גראד, סעיווט עס אז מען זאל נישט דארפן נאך ניין סטיטשעס פארעכטן, ווייל די אלע געשפינטע זאכן איז דאך אריינגעבינדן איינס אין צווייטן, סא א סטיטש אין טיים סעיווס ניין. ס'האבן ממש געוויינט, ס'איז געווען אפילו צוויי אדער דריי פרויען וואס האבן מיך אנגעקאלט און געזאגט געבענטשט זאלט איר זיין פון הימל אונז לאנען מיר זיך אן ממש אויף אייך ווייל ווי נישט לא די וואס אונז גיימער דורך מיט די קינדער וואס זענען נעבעך געווארן וויקטעמס טוט מען אונז נאך רודפ'ן און מען נעמט זיך נאך היינט אן שטעלט זיך אויף אזא שלומי דאסקאל וואס ער ווייסט דאך פונקט אזוי נישט דעם אמת פונקט ווי אונז לכאורה איז וואר וואס גייסטו דיך אננעמען? וואס ביסטו אזא גוטער געווארן? ווייל טייטלבוים האט דיר באצאלט? איטס אנבעליוועבל! איך קען דאס זאגן, איך דאנק דעם אייבערשטן אז כ'האב א חלק אין געבן א חיזוק פאר די צובראכענע אידן פון כלל ישראל, ווי האט דער הייליגער דברי חיים געזאגט? דברי חיים האט געזאגט, ס'איז געקומען אמאל אן אלמנה און דארף חתונה מאכן, האט ער צוגעמאכט די גמרא און געלאפן אין שטאט צאמנעמען געלט, פרעגט אים דער זון דער שינאווער רב, טאטע עד כמה? אזוי מוז מען דאס טון? געב איר וויפיל דו האסט! האט ער געזאגט, מיין טייער קינד, איך האב נישט קיין מורא אפילו פאר מלאכים און שרפים. דו ווייסט פאר וואס איך האב יא מורא? פאר א קרעכץ פון אן אלמנה. דאס קען אונז צענעמען. אז במילא וויל איך ענק זאגן, איך האב הנאה אז איך קען געבן פאר די צעבראכענע מענטשן חיזוק, ווייל רש"י זאגט דארטן אז מען זאל געבן, ללוי ולגר וליתום ואלמנה זאגט רש"י, פֿיר, מײַנע צעבראָכענע נשמות, עט שיצן, אַז דײַנע צעבראָכענע נשמות, דײַן װײַב, די קינדער, עם, נישט דאַרפֿן אָנקומען צו די אַלע זאַכן. ס'איז מוראדיק. סאָ, כ'װיל קודם געבן אַ הקדמה. װען אַ מענטש שטעלט זיך אױף און רעדט פֿון אַ סאָבדזשעקט, ליטל דאָז הי נאָו, װאָסער אַן עפֿעקט דאָס האָט אױף צענליגע און צענליגע טױזנטער פֿעמיליס, קינדער, מיט װיקטימס, מיט אַלעם, בײַ יעדן סאָבדזשעקט איז אַזױ. בפֿרט נאָך װען ס'איז טשײַלד אַביוז, ס'איז מוראדיק. סאָ, יעצט וועל מיר נאכאמאל דורכגיין דעם גאנצן דאסקאלס טעיפ פון עי ביז זי, און איך וויל רעאגירן אויף יעדע זאך עקסטערע פונקטליך. קודם וויל איך אנהייבן צו רעאגירן אז דו זאגסט מ'דארף האבן א בית דין של כ"ג, נו, די וויקטימס וואס דו האסט יעצט ממש גע'שחט'ן און זייערע עלטערן, צו דעם וואלסטו אויך געדארפט האבן א בית דין פון כ"ג. און אז ס'איז דא ביי סיוואלט איז דא דריי צו ס'איז דא איינער א פערדער וואס האט קאמפלעינט צו אונז, נו, צו דעם האסטו אויך געדארפט האבן א בית דין של כ"ג אז דו זאלסט אוועקמאכן די אלע, דאס איז דאך דער אלטער סאקמער אזיאטישער מארמאראשער וועג, איך מעג גראבן טויטע ווייל איך הייס דוד שמידל, דו טארסט נישט ווייל דו שפילסט נישט מיטן פידל, אזוי איז דאך געווען די גאנצע זאך, סאטמאר האט גענומען געלט פון די ציונים אבער דו טארסט נישט ווייל אזוי וויל איך. סאטמאר האט גענומען אלע מיני פראגראמען מיט אלע טרייפענע זאכן, נאר דו טארסט נישט ווייל איך וויל אזוי. סאטמאר האט גענומען געלט פון טשעפטער וואן און טשעפטער טו וואס מען לערנט מינות כפירה און מען זאגט חלילה נישט דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, מען זאגט ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען לערנט פון בריאת העולם, און זיי האבן גענומען געלט, פארוואס מעגן זיי יא ווייל איך מעג און דו טארסט נישט, אזוי אן א פארוואס. די זעלבע טוט ער אויכעט, שלמה דאסקאל. ער מעג באגראבן אלע טאטעס און אלע מאמעס מיט אלע וויקטימס, ענד הי דאזענט גיוו ע פלייאינג הוט. ער האט א פרייען פיסק און ער קען רעדן. איי וואס ער האט יעצט באגראבן. איך זאג אייך די אמת אז איך בין שאקט ווי צובראכן די טאטעס זענען. איינער האט געוויינט צו מיר פופצן מינוט און ער האט נישט געקענט קומען צו ווארט. כ'האב געפרעגט וואס איז געשען, דיין טאטע געשטארבן? דיין מאמע געשטארבן? זאגט ער ניין, מ'האט אריינגעשטאכן א מעסער אין מיין הארץ. ארויס. איך וועיט א מינוט, איך רוף שוין די הצלה זאגט ער ניין ניין ניין דאס האט שלמה דאסקאל געטוהן. דאס איז שוין א מצב ווי נחום ראזענבערג האט שוין מגלה געווען וואס דא איז פארגעגאנגען, איינע פון פינף יונגלעך איינע פון צען מיידלעך און אין די מקוואות ווער ס'איז געגאנגען משך צוויי דריי יאר אין מקווה, ס'האט אנגעהויבן ביי די פינף ביי די זעקס ביי די זיבן ביי די אכט, איז געווען מאלעסטעט אין די מקווה נישט איינס פון צוויי אזוי ווי איך האב געזאגט יעדער איז געווארן מאלעסטעט. אנבעליוועבל! איך פרעג איינעם די וואך, דו דו ביסט געווארן אמאל מאלעסטעט אין מקווה? זאגט ער, ניין, דו ביסט משוגע, מיין טאטע, מיין טאטע וואלט מיך דאך געהארגעט ווען איך וואק אריין אין א מקווה, מיין טאטע האט אויך נישט אריינגעוואקט אין א מקווה, זאג איך אים, וואו און ווי איז ער געווען אלע יארן? אה, דעמאלטס האט מען געהייסן א שייגעץ, מען גייט נישט אין מקווה, וואס זאגט מען די אלע מעשה'ס, ס'איז דאך שוין דער אמת ארויסגעקומען. נו, אז דער אמת איז ארויסגעקומען, נו, וואס גייסטו עס יעצט באהאלטן? קענסט העכסטענס זאגן א טייטל וואו מ'קען טענה'ן אז דעמאלטס האט מען נאך געמעגט און היינט טאר מען שוין נישט, ווענדט זיך ווען ער האט געטון די אלע עבירות, אבער נישט אוועקצומאכן יענעם מיט ליצי ליצנות, דאס איז אנבעליוועבל. יעצט לאמיר אנהייבן גיין איינס נאכן ס'אנדערע.
א גוטן ערב שבת קודש, איך וויל רעדן דא צו אחינו בני ישראל. פאר איך וויל אנהייבן צו זאגן עפעס וויל איך ציילן א מעשה, א באוויסטע מעשה וואס אסאך אידן האבן שוין געהערט פון דעם. יעצט, דו זאגסט דו ווילסט רעדן צו אחינו בני ישראל, ווער ביסטו דו זאלסט רעדן צו אחינו בני ישראל? ווער האט דיך געדינגען צו דעם? דו ביסט א רב? דו ביסט א רעבע? ביסט א וויקטעם? ביסט א טאטע פון א וויקטעם? ווער ביסטו דו זאלסט רעדן צו אחינו בני ישראל? דו דארפסט רעדן צו דיין ווייב זאלסטו רעדן, און קענסט רעדן צו דיינע קינדער זאלסטו זאגן וועגן סעיפטי. די. ווער ביסטו זאלסט א. ער גייט רעדן צו אחינו בני ישראל, פרעזידענט פון אמעריקע גייט רעדן פאר די גאנצע לאנד, הו אר יו? שאט אפ! יעצט דו זאגסט ס'דא א באוויסטע מעשה, האט אמאל א ראש ישיבה געזאגט זייער א שיינע דרשה און אינמיטן געט ער א זאג ס'דא א באוויסטע רמב"ם, געט זיך א רוף אן א איד אין די קאנגרעגענט און זאגט פאר אייך איז עס באוויסט איך האב קיינמאל נישט געוויסט פון דעם רמב"ם, סאו נוץ נישט די שפראך א באוויסטע מעשה, פאר דיר איז עס באוויסט ווייל דו האסט עס געבאקן. פאר אונז איז עס נישט באוויסט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך האב עס געליינט אין אפאר ביכער. יעצט דו שייגעץ וואס דו ביסט וויאזוי קומסטו צו ליינען ביכער? כ'האב דאך געמיינט א ביכל טאר מען נישט ליינען, ס'שטייט ביכל איז כל באיה לא ישובון, ווי מעגסטו ליינען ביכער? און אז דו האסט שוין יא געטון א שייגעץ שטיק און האסט געליינט ביכער דארפסטו אונז פארציילן וואס דו האסט געליינט אין די טמא'נע ביכער? כ'מיין ווי קומסטו צו ביכער ליינט מען? יעצט לאמיר גיין ווייטער.
אמאל א שטאט, יארן צוריק אין אלטן היים איז געווען א שטאט ווי ס'איז געווען א קצב וואס א איד פון דעם שטאט איז דורך געפארן איינמאל. געווענטליך הרוצה לשקר ירחיק עדותו, דו זאגסט ס'איז געווען א שטאט און דו זאגסט נישט קיין נאמען, האט עס געהייסן קראקע, פראג, פישפיקלאדיין, נירעדהאז, זאג א נאמען, און דו זאגסט אז ס'איז געווען א קצב און דער איד איז אדורך געפארן, כ'מיין. ווי איז ער געפארן? וויאזוי האט געהייסן דער קצב? טאמער דו דערציילסט אזא שטחיות'דיגע מעשה אן א נאמען און אן אן אדרעס, איז עס עדות שאי אתה יכול להזימם. עסטו זאגן ס'איז געשען דארט, עלעך זאגן ניין ס'איז געשען ערגעץ אנדערש. עלעך דיר כאפן ביי א ליגנט, עסטו זאגן ס'איז געשען נאכאמאל ערגעץ. נא נא נא נא. מ'דארף זאגן פונקטליך. אין מאנסי האט א איד, משה פינקל, פארקויפט טרייפעס. ס'איז דא אין אמעריקע פארקויפט מילמארט טרייפעס. אהרן טייטלבוים פארקויפט טרייפעס, זאג א נאמען, אן אדרעס, אין וועלעכן יאר געווען. סא, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'געווען אמאל א שטאט יארן צוריק אין אלטן היים איז געווען א שטאט ווי ס'געווען א קצב וואס א איד פון דעם שטאט איז דורך געפארן איינמאל א צווייטן פלאץ אביסל ווייט פון זיין שטאט ווי ער וואוינט און ער האט אים געזעהן ער קוקט אריין דארטן ס'געווען א גוישע בוטשער. און נישט מער נישט ווייניגער, נישט מער געדאכט, און ער זעהט ווי אינעווינדיג רעדט די באלבאס פון די כשר בוטשער רעדט מיט דעם אידישן קצב, נו, ווען איינער זעהט דאס, קיינער וואלט נישט געטראכט קיין צווייטע וועג, אזוי דער איד האט טאקע אנגעהויבן טראכטן אז דער איד אונטערן טיש קויפט ער טרייפענע פלייש, און מען זאל אים, ער איז אנגעקומען אין שטאט אריין. יעצט איין מינוט וועס איך בין נישט קלאר, פארוואס ווען דער איד האט גערעדט מיט דעם גוי האט דעם עולם זיך צוגעדאכט אז דער איד איז געקומען קויפן טרייפע פלייש ביים גוי צו פארקויפן אין די שטאט פאר די אידן, פארוואס האט ער נישט געטראכט אז אפשר איז געקומען דער איד און ער האט פארקויפט די טרייפענע פלייש וואס מען טאר נישט נוצן פארן גוי. נאר דאס דאס זענען מיר אונז, דאס איז אונזער סיסטעם, אונז וועל מיר קודם זאגן אז ס'איז נישט דא קיין פעדעפיליע, און נאכדעם וועל מיר גיין בעקן די אלע חזירים, טוסט דאך צוויי עבירות, קודם דו דינייסט די טרוט, און נאכדעם דו בעקסט די ראנג פיפל.
מיינען אז ער האט געכאפט דעם קצב, גיין אין א פליישיגן טרייפענעם בוטשער, און ער קויפט דארטן פלייש פון אים, און ער פארקויפט עס, און ס'איז טרייף, ס'געווארן א גאנצע רידעריי אין די שטאט, יעדער האט אנגעהויבן רעדן פון אים, בקיצור.
יעצט קודם וויל איך פארשטיין ווי איז געווען די רב אין די שטאט? ס'איז געווען א שטאט אן א רב? ס'איז דאך דא א רב, פארוואס האט ער נישט גובה עדות געווען? פארוואס האט ער נישט געשיקט איינעם מ'זאל פרעגן יענעם גוי וויפיל מען פארקויפט די פלייש, און מאכן א גאנצע מעשה, און זאגן איך קען דיר פארקויפן נאך, וואלט דער גוי געזאגט כ'האב קיינמאל נישט געקויפט ביי אים. די שאלה איז וואס איז געשען מיטן רב פון די שטאט? און די זעלבע שאלה איז ביי אונז אויך, וואס פאר א שווארץ יאר איז געשען מיט אלע רבנים אז זיי האבן געקאווערט פעדאפיליע? סא עניוועי. סא דער עולם הייסט האט עס געטוהן אנעם רב הייסט, איך הער וואס דו זאגסט, פיין לאמיר גיין ווייטער. סא קצב מ'האט אים אראפגעווארפן פון זיין דזשאב, ס'דא אסאך אזעלכע באוויסטע מעשות, באט לאמיר הערן די מעשה. איין מינוט, דאס הייסט ס'איז דא אסאך אזאלכע באוויסטע מעשות, ווען האסטו געהערט פון נאך אזאלכע מעשות, דו מיינסט צו זאגן פינקל האסטו געמיינט, ווייל נאך מעשות ווייסט מען דאך אונז נישט אז ס'איז געווען, דו ווייסט אפשר יא, אקעי.

דאס ארויסווארפן בחורים פון די ישיבות דאס איז א מורא'דיגע אלטע עבירה וואס רבנים האבן געטוהן נאכדעם וואס זיי האבן מאלעסטעט א בחור, דעטס אלל, דאס האט גארנישט צו טוהן מיט דעם וואס ער האט פארקויפט די טרייפענע פלייש, צו ער האט נישט פארקויפט צו מען האט אים חושד געווען, ארויסווארפן בחורים דאס איז אן אלטע זאך און. ס'דא איינער ווייס אין דא אין לאנג ביטש? נישט נאר מ'האט אים נאר נישט ארויסגעווארפן, מ'האט אים געסלעדזשט דעם טראוט אויכעט נאכדעם וואס דער ראש ישיבה האט מיט אים מאנס געווען. סאו דאס ארויסווארפן בחורים האט נישט צו טון מיט דעם, סאו נעם דיר נישט צום הארץ. די ענד אוו די דעי איז ער געגאנגען וואוינען אינדרויסן פון שטאט, און אזוי האט ער געלעבט אין א מרה שחורה, די ווייב האט זיך אפגעגט פון אים, די קינדער זענען אנטלאפן פון אים.
פארוואס האט זיך די ווייב געדארפט גט'ן פון אים? און זי האט דאך אויך, זי האט אויכעט געגלייבט אז ס'איז אמת. מיסיס פינקל ביז האט נישט מברר געווען ביי דין תורה אז דער מאן האט עס טאקע געטוהן, ווייל זי האט, ער האט אויסגעזאגט די דעוויל גאט טו מי, ביז דעמאלטס האט זי נישט געבעטן א גט, נאר נאכדעם. סאו פארוואס האט זיך די פרוי געדארפט גט'ן? מסתמא איז געווען דארט שלום בית פראבלעמס די גאנצע צייט. כ'קען אימעדזשינען. קען זיין די קינדער זענען געווארן מאלעסטעד אויכעט. קען זיין די טאטע האט מיט זיי געוואוינט.
ביז ער האט אויסגעהויכט די נשמה צום אייבערשטן און איז אוועק. אזוי האט זיך געענדיגט די מעשה פון דעם קצב. יעצט דו פארציילסט נישט ווי אלט ער איז געווען ווען ער האט אויסגעהויכט די נשמה, קען זיין ער איז שוין געווען אלט זעקס און ניינציג יאהר, כ'מיין וויפיל לאנג לעבט דען א מענטש? צוואנציג יאר שפעטער איז דער זעלבער איד וואס איז געפארן דעמאלטס און געזעהן דעם בוטשער ער האט געזען דעם קצב ביי דעם גוי'שן בוטשער, איז דורכגעפארן יענע יענער שטאט, ער האט שוין לאנג פארגעסן פון די מעשה.
קודם נאך א מזל אז דער גוי האט נאך געלעבט, שטעל דיר פאר ווען ער לעבט נישט, א מזל ער האט געלעבט, יעצט איך וויל וויסן, דו זאגסט אז ער איז דורכגעפארן דעם זעלבן סטאר און ער האט אויך געהאט א פלעט טייער, דער נאגל וואס האט יענעם געמאכט א פלעט טייער איז געבליבן דארט די גאנצע צייט, ס'איז געשטאנען שטייענדיג אז ווען א קאר פארט דורך זאל עס אים מאכן א פלעט? און אין די גאנצע צוואנציג יאר נישט געווען נאך איינער וואס איז דורך געפארן וואס האט אים אויך געלעכערט די רעדל? כ'בין נישט קלאר אין די מעשה. ער האט באקומען א פלעט טייער און ער איז אריין דארט געווען א האטעל אקעגן איבער געווען אנטיסעמיטן נע ער וויל נישט העלפן איז א איד. יעצט ווי קומט א מענטש אריין צו גיין אין א האטעל אין א האטעל איז דאך דא פול מיט זונות וואסערא רעכט האט ער צו גיין אין א האטעל בעטן מען זאל פיקסן א פלעט טייער?

עס איז געווען א פראבלעם אמאל אז מ'האט חושד געווען איינעם פארשטיי איך פארוואס ער איז נישט אריין לכתחילה צום בוטשער אבער אז ער האט שוין פארגעסן די גאנצע מעשה וואס גייסטו נישט צום בוטשער ווי גייסטו צו א האטעל א האטעל האט נישט קיין פלעט טייערס צו פיקסן. האט ער אים געזאגט דערווארט זיך, כ'קען דיר העלפן און ער גייט ארויס און ער העלפט אים און ער טשעינדזשט אים די רעדל אינמיטן רופט זיך אן צו אים דער גוי'אישער בוטשער זאגט ער אים.
איין מינוט, פון ווי האט ער געהאט א ספעיר רעדל אים צו טשענדזשען די רעדל? ער האט געהאט די גלו וואס מען האט דא, די וואס זיי פיקסן די טייערס, און זיי קראצן אפ אביסל מיט סענד פעיפער, שמירגל פאפיר, און זיי לייגן ארויף אזא גלו מיט אזא גומי, דאס האט ער געהאט, ווייל איך פארשטיי נישט, טאמער נישט וואס הייסט ער האט געהאט פונקט א רעדל וואס האט אים געפיט, ס'קען זיין ער האט געהאט די קליינע רעדלעך, די מען רופט עס א דאונאט רופט מען עס. נישט א דאונאט צו א בעיגל, איך פרעג שוין נישט וואס מען רופט עס, קען זיין ער האט שוין געהאט דעמאלטס די מינע רעדלעך אבער ער האט אים געדארפט אנזאגן ער זאל נישט פארן מער ווי פֿינף און פֿערציק מייל א שעה, האהאהא דער לייצער, יא דו דערציילסט זייער א שיינע מעשה, דאס הייסט אויף עברית רופט מען דאס סיפורי סבתא, די באבע פארציילט, דו הייסט דאס שוין געווען אויסגעבעבט די באבע האט צו פארציילט נאך מעשות.
יו נאו. לעצטע מאל וואס א איד איז אריינגעקומען אין מיין געשעפט איז געווען צוואנציג יאר צוריק מיט די זעלבע מעשה. קודם איז א מורא'דיגע לימוד זכות אז די אידן קויפן נישט קיין טרייפות, ווייל צוואנציג יאר איז קיינער נישט אריינגעקומען א איד צו קויפן, ס'איז א מורא'דיגע לימוד זכות, ס'בעסער ווי די היינטיגע יונגעלייט וואס זיי קויפן טרייפות אין אלע סטארס.
ער האט דערציילט אים ער איז אויך געווען א בוטשער, ער האט געהאט א אידישע בוטשער אין א אנדערע פלאץ, וואו ער האט אויך געהאט, ער איז געבליבן סטאק מיט א פלעט טייער און איז אריינגעקומען צו מיר איך זאל אים העלפן צו העלפן טשעינדזשן די רעדל, ווען דער איד האט דאס געהערט האט ער זיך דערמאנט וואס איז געשען און איז אנגעקומען אין שטאט און ער האט אנגעהויבן וויינען. געטון גיין צו די משפחה, וואס האב איך געטון דא, כ'האב גענומען א מענטש. דו ליגנער, דו דו זאגסט ער איז געגאנגען צו די משפחה האסטו נישט דערציילט אז דער איד איז אוועק געפארן פאר בושה און זיין ווייב איז אוועק געפארן און די קינדער זענען אוועק געפארן פון די שטאט סאו בקיצור ס'איז נישט געבליבן קיינער און וויאזוי איז ער יעצט געגאנגען צו די משפחה ער איז צוריקגעקומען אין שטאט און ער איז געגאנגען צו די משפחה דו שקרן ווי דו ביסט די סטארי דאזנט איווען מעטש אפ.
באגראבן, אוי וויי, אבער למעשה איז שוין געווען דערנאך די משפחה, די משפחה איז שוין צעטיילט געווען, די קינדער זענען אנטלאפן, מען האט זיך פארשעמט, וויפיל זענען געבליבן אידן, וויפיל זענען נישט געבליבן אידן. ני א יעדער איז אנטלאפן צו וועם איז ער געגאנגען, און חוץ פון דעם ער האט דאך געהאט אן עצה, ווייסט וואס ער האט געקענט טון, ער האט געקענט גיין צום מהר"ל, דער מהר"ל האט דאך באשאפן א גולם, האט ער געקענט בעטן ער זאל דעם איד מחיה מתים זיין.
נישט אויף דער וועלט. אזא ענין איז געווען אזא מעשה פון א איד וואס האט אויפגעמאכט א זאך וואס עכט א זאך קען אויסקוקן זייער ריכטיג אין די ערשטע בליק ווען א מענטש זעט עס זאגט ער יא וואדען עס קוקט אזוי אויס אזוי איז די מעשה וואס איך מיין דא צו זאגן איז
טייערע ברידערלעך. יעצט וואס דארף מיר אונז טראכטן אז דו האסט נישט אויפגעמאכט די מעשה? מיט וואס ביסטו מער? פארוואס זאל מען נעמען דיין ווארט מער ווי פון די אלע צענליגע וויקטימס וואס אונז האמיר אינטערוויוט און וואס זיי מוטשען זיך נאך היינט מיט די קראנקע קינדער וואס מען האט צומאלעסטעט? פארוואס איז דיין מעשה נישט אויפגעמאכט? פארוואס? ווייל אזוי ווילסטו? די וועלט איז א פרי אף ספיטש, פרי אף אלעס. פרי אוו פארשעמען אידן? ביסט א גרויסער שייגעץ, ס'איז נישט קיין פרי אוו ספיטש, ס'איז נישט קיין פרי אוו פארשעמינג, אזאלכע מענטשן וואס זיי מאלעסטן מוז מען פארשעמען, און די וואס זיי בעקן זיי די טוען דאס גרעסטע פארברעך, און אונז גיימיר עס נישט צולאזן. און איך וויל דיר יעצט עפעס זאגן, סתם זאלסט וויסן פאר דיין אינטערעסאנטקייט, דו האסט קיינמאל אין לעבן נישט געזען וויאזוי מען פארשט אויס א קינד, ווען ס'קומט א קינד און ער זאגט מען האט אים געטאטשט, גייען זיי אריין אין א ספעשל צימער, און טאמער ס'איז נאך דא א טשיילד אינוואלווד וואס איז אנדער עידזש, קומט נאך די עי סי עס אויכעט. און די חברה, דעי אר נאט היר טו טעיק באלאני. זיי זעצן אריין דעם מענטש אין א צימער און אלע פיר זייטן פון צימער האט ווידיאו. עטס מיינט'ס אז אונז האמיר געמאכט אז איך הייד דא אויף איין זייט ווידעא דאס איז אן אקאמפלישמענט, זיי האבן אויף אלע פיר זייטן, זיי האבן די מאוסט הייעסט טעקנאלעדזשי אין טעיפ רעקארדינג, זיי האבן נישט אזא אלטן גרויסן טעיפ רעקארדער ווי וואס מען האט גענוצט פאר פֿערציק יאר צוריק, זיי זענען ווערי היי ענד סאפיסטיקעיטעד, און זיי פרעגן אויס עקסטערע דעם טאטן און די מאמע מיטן יונגל, ווייל זיי האבן אויכעט אין בעק אוו דער מיינד אז ס'קען זיין דער טאטע האט מאלעסטעד דאס קינד. דאס קינד האט מורא צו זאגן איז במילא הייבט ער אן צו ווייזן, די טיטשער, חברים, ווי ס'דא כל מקום שאתה יכול לרבות ספיקות וספק ספיקות ברה"ר איז עס טמא, זיי ווייסן די אלע גימיקס. איז בקיצור, טו מעיק א לאנג סטארי שארט, דו ווייסט נישט וויאזוי מען אינטעריגעיט, מען אינטעריגעיט נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, און נאכדעם זענען זיי נאכנישט פיניש הייסן זיי צוריק קומען נאכאמאל, און מען קומט צוריק עקסטערע, און טאמער ברויך מען שטעלן זיי צו דארטן סייקאלעדזשיסט מיט סייקייעטריסט, ס'איז דא אסאך מאל ווען מען פרעגט אויס א קינד, די טאטע אדער די מאמע זאגט די פאליס מען קען נישט נוצן די עווידענס ווייל זיי האבן געפרעגט איי וואר יענער האט דיך געטאטשט, ווי האט ער דיך געטאטשט, פון וואנעט ווייסטו אז ער האט דיך געטאטשט? סאו נאך די אלע אינטעריגעישענס געבסטו נאך א זאג דא אז ס'איז אלץ אויפגעבאקענע מעשות? שעים אן יו! דו קענסט נישט יענעמ'ס סיסטעם. כ'וויל דיר זאגן, דו ביסט א זינגער. א מענטש וואס ער פארשטייט צו מוזיק איז זייער א שיינע זאך. טאמער פארשטייט ער נישט צו מוזיק איז'ס א דזשאוק. אמאל איז געווען א איד, ער האט נישט פארשטאנען צו חכמת הנגינה, ער האט נישט פארשטאנען צו מוזיק.

און ס'איז דא די הויעכע יא יא, איך כאפ נישט, ס'איז א גאנצע אפאראט, שטעל דיר פאר דער אהרן טייטלבוים האט א ארקעסטרא פון צען פופצן צוואנציג מענטשן, נו וואס דארף מען פופצן צוואנציג, איך בין גענוג איינער, ניין יעדער כלי זמר ברענגט זיך אריין זיין כלי שיר, איז במילא קענסטו דיך נישט מישן אין זאכן וואס דו ווייסט נישט, פונקט ווי אונז קען מיר דיר נישט איינטיילן אין מוזיק קיין דעה, ווייסט ווען מ'ליינט נאוטס די הייער טאונס די לאוער טאונס, שרייב גראד, ניין ניין, דער איז א ריזן ענד א סיסטעם פאר עוורי שטיקל פעדער וואס ווערט ארויפגעלייגט אויפן פאפיר, דער איז א ריזן פאר איט, פארגעסטו דיך יעצט צו רופן אן א נייע אויפגעבאקענע מעשה, מיר מאכן אז יעדער זאל זינגען איין טאן, דארף נישט האבן קיין אזויפיל כלי זמר'ס. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. איז פון אויפמאכן מעשות אויף אידן, פרי אויף טוהן אלעס. כ'האב א טייערע חבר וואס הייסט ארי טייטלבוים.
אקעי. יעצט איך וויל פארשטיין וויאזוי איז ער קודם צו דיר א טייערע חבר דאס בין איך נאכנישט קלאר, האסט שוין געמאכט אמאל מיט אים משכב זכר? האסט שוין געמאכט מיט אים מציצה בפה אמאל? וויאזוי איז ער דיר געווארן א טייערע חבר? ער איז נישט דיין עלטער? ער איז אין אן אנדערע פיעלד פון דיר? וויאזוי איז ער דיר א טייערע חבר עד כדי כך אז דו גייסט דיך אננעמען פארן ווען דו ווייסט אויך נישט וואס דארט איז געווען? דו באקסט אויכעט יעצט א מעשה אז די אלע דריי וואס זענען געקומען פאראויס און א פערדע וואס האט אונז אויך געזאגט אז צען יאר צוריק האט ער אים מאלעסטעד, די אלע זענען ליגנערס? דאס אלעס איז געבאקן? טראכט אפשר איז דיין מעשה געבאקן.
ענדליך קען איך אים שוין זעכצן יאר. ש, בקיצור, און איך קען אים שוין פֿינף און צוואַנציק יאר, איך קען אים נאך ווען ער האט געוואוינט דא אין די פראדזשעקטס, און וועגן דעם מיינט עס אז וואס? מיינט עס אז ער קען זיך קאנטראלן די ערווה? סאו, וואס הייסט דו קענסט אים שוין? וואט דאס דעט העוו טו דו וויט די פרייס אוו בינס אין טשיינע? וואט ע, דו רעדסט, ווייסט, איך וויל דיר זאגן, דו רעדסט אזוי נישט צו די זאך, אז איך וואלט געקענט זיצן נאך צען שעה דיר ענטפערן אויף יעדע זאך, באט איים טרייאינג טו געט דיס אוט, ווייל, יו נאו, ס'מוז דאך נעמען אן ענדע דאס. איך קען מעיד זיין אויף אים. וואס פאר א גוט יאר האסטו צו זאגן דו קענסט מעיד זיין? ווער ביסטו זאלסט מעיד זיין? דו ביסט מיט אים מיטגעגאנגען פֿיר און צוואַנציק שעה טווענטי פאר סעווען די לעצטע דרײַסיק יאר? וואט קיינד אוו גארבידזש איז דיס? זאג מיר, זינגען קענסטו אויכעט אזוי גוט ווי דו קענסט די לגיונות?
איך וויל נישט אנהייבן רעדן דא אלס וואס איך קען זאגן אויף דעם איד, וויפיל חסד, וויפיל טובות, אמונה און בטחון און זאכן וואס איך האב מיטגעהאלטן מיט אים און איך קען אים פון א לאנגע צייט.
יעצט, חסד און טובות וויל איך דיך אויסלערנען א זאך. ס'דא א וועלטס ווארט אין ענגליש, יו נאו, וואן הענד וואשעס די אדער, איין האנט וואשט אפ די אנדערע, ס'הייסט שמור לי ואשמור לך, איז דא א וועלטס ווארט אין ענגליש, עספעשעלי ווען דער באוט פילטי ענד דוירטי, ווען ביידע טוען רציחה מיט גניבה, וואשן זיי זיך איינער דעם צווייטן, איז די זעלבע וויל איך דיר זאגן דא אויך, איטס ע ביג שעים, ממש א שאנדע, דו קומסט אז ער טוט צדקה חסד, לערן דיך אויס. די אלע מענטשן וואס זיי טוען זנות און וואס זיי טוען גניבה און וואס זיי בא'עוולה'ן מענטשן, דעי זענען דעי וואס זיי ספעשעלייזן זיך אין צדקה וחסד, יעדער זאל עס זעהן, ס'זאל זיין אויף אלע פיקטשערס, פארוואס? ווייל באות הענדס אר ווערי דוירי ענד וואן העז טו וואש אף די אדער. דאס וואס ער געט צדקה האט גארנישט צו טון מיט די פעקט אז ער איז נישט קיין פעדאפייל. און דאס וואס ער האט אמונה און בטחון, דאס האט אויך גארנישט קיין שייכות וואס ער האט א פראבלעם מיט פעדעפיליע, עס האט נישט קיין שייכות מיט דעם. אונז האבן רבנים מיט רעבעס, אנגעהויבן דער גאלאנטער חזיר און זיין גאבע שווארץ, און נאך אזאלכע הונדערטער רבנים מיט מגידי שיעורים, אונז האבן מיר צוגעשפארט אין ארץ ישראל א לייפער, ער האט געהאט א ישיבה, א נאדווארנער רבי, ער האט געלערנט ראשית חכמה מיט די בחורים, האט ער געוויזן. פונקטליך וואס דאס הייסט הוצאת זרע לבטלה, ער פלעגט מיט זיי טון כל דבר רשע און אונז האט מען אים צוגעשפארט. און איך האב דאס שוין געזאגט אין ירושלים איז געווען א גרויסער פוסק ביי די עדה החרדית וואס ר פנחס עפשטיין האט געציטערט פאר זיין גאונות, ער פלעגט נאכלויפן בחורים אין מקווה און ער פלעגט טאטשן פרויען בהוד יופי ווען זיי געקומען פרעגן שאלות ביז דער תולדות אהרן רבי דער פריעריגער האט אים משלח געווען און ארויסגעווארפן. די האסט עפעס א פראבלעם ווייל ער האט אמונה און בטחון? האט נישט קיין שום מין פראבלעם מיט דעם. איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, ווי מער אמונה און בטחון א מענטש האט, אלס מער קען ער זיין א חזיר אויכעט. נישט אז ס'איז אזוי, נאר ער קען זיין. פארוואס? ווייל ער פארלאט זיך אויפן רבונו של עולם אז וואס? אז אפומא. א גנבא אפומא דמחתרתא רחמנא קריא. ער שטייט אינמיטן די גניבה און זאגט רבונו של עולם הער אויס כ'האב א שטוב מיט קינדער אינדערהיים טאמער מ'כאפן מיך יעצט מ'עט מיך איינשפאנען אין דזשעיל ס'עט נישט זיין צו עסן סאו ער פארלאט זיך אויך אויפן אייבערשטן ער האט אויך גענוג אמונה און בטחון סאו איך ווער נישט דערשראקן פאר די אלע זאכן. נחמיה וועבערמאן זיצט אויך און לערנט יעצט אלע ספרים פון אמונה בטחון אין תפיסה. מען האט געכאפט איינעם אין ארץ ישראל אין צפת, עזרא שיינבערג, ער לערנט יעצט יעדן טאג ענדיגט ער דעם גאנצן ספר התשובה לרבינו יונה, ער זאגט ער וויל תשובה טון. ס'איז דא עפעס א וועבסייט, א וועבסייט וואס רופן זיך JW וואטעווער איט איז.
יעצט וואס פאר א גוט יאר ווייסטו פון א וועבסייט? כ'האב געמיינט די רבנים האבן דאס גע'אסר'ט. פון וואנעט ווייסטו פון א וועבסייט פון וואנעט? און נאך א זאך, אונזער עולם קוקט דאך נישט, ווייל די רבנים האבן דאך עס גע'אסר'ט, סאו וואס ארט דיך אז ס'איז דא א וועבסייט? קיינער ווייסט עניוועי נישט, קיינער ביי אונז ווייסט עס נישט. ס'איז עפעס א ארגאניזעישן וואס ווי מ'זאגט מגלגלין זכות על ידי זכאי און מגלגלין חוב על ידי חייב. זיי זענען וואוילע מענטשן, זיי האבן זיך ליב אנצונעמען פאר מענטשן וואס זענען געווארן מאלעסטעד, מענטשן וואס מען האט זיי געטאטשט ווען זיי זענען געווען קינדער.
דעט איז קארעקט, ווייל ליידער ביז יעצט האט עס קיינער נישט געטון, קומען איין משוגענער נחום ראזענבערג ער האט איבערגעדרייט די שטאט, כ'האב גערעדט דערפון, כ'האב געזאגט ס'געשעהט, און דער עולם האט גענומען צו זאגן מי טו מי טו מי טו מי טו, און. מען האט געדארפט האבן אזא זאך עס זאל זיין ווי צו קאמפלעינען, מען האט געדארפט האבן אזא זאך אז א מיידעלע ווערט געטאטשט ביי איר אייגענעם טאטן ער קריכט איר אריין אין בעט ביינאכט זאל זי קענען גיין זיך אויסוויינען צו איינעם, יא מען האט דעס טאקע געדארפט האבן, און וואויל איז זיי אז זיי טוען די זעלבע, דעי'ר פאלאוינג אינסטראקשענס, איך האב דעם סיוואלד צוגעהאלפן פון אנפאנג, אים האבן אויך זיינע מלמדים אין קרוינהייטס מאלעסטעד, און איך האב געזאגט, דאנט לעט איט האונט יו, האב די מלמדים אין דר'ערד. און ער האט איינגעזעצט אפאר, ער האט געמאכט א לאוסוט אויף איינעם, ער האט געווינען דעם לאוסוט, דער איז נאטינג ראנג וויט דעט. און נאך א זאך, לאמיר זאגן די קאמיוניטי האט נישט געהאט ווער ס'זאל טוהן פאר מאלעסטעד טשילדרען, שוין, בקיצור זעמער א קאמיוניטי וואס מ'האמער נישט, וואס טוט קהל אן אן אתרוג? מ'שאקלט נישט. דא איז אבער געווען נאך א זאך, מ'האט גע'רודפ'ט ווער ס'האט קאמפלעינט און ווער ס'איז געקומען פארווארד. פאר דעם האט מען מיר געשאסן מיט א גאן? פאר דעם האט מען מיר געשאסן בליטש אין די אויגן? פארוואס? איך טאר שוין נישט רעדן אויך נישט? כ'מיין, ווי האט עטס ענק אויסגעלערנט אז עטס קענטס קאנטראלירן יעדנ'ס מויל? עטס קענטס נישט. איז במילא אז איך האב עס אנגעהויבן צו פירן, און ס'פארט גוט ווארלד ווייד ברוך השם, איך זאג דיר די אקאמפלישמענט איז סאו ביוטיפול קיין עין הרע, כ'האב נישט געגלייבט אז ס'וועט נאך זיין בימיי, כ'פלעג אלץ זאגן מיינע קינדער כ'האב יעצט רדיפות עטס האטס רדיפות אבער כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'וועט קומען אמאל א צייט כ'האף כ'וועל נאך זיין אויף דעם עולם וואס מ'עמיר אלע זעהן אז ס'האט זיך געלוינט און ס'האט אויסגעפעלט. היינט זעה איך ס'איז שוין, איך בין נאך אויף דעם עולם ברוך השם, כ'האב געמיינט ס'וועט זיין פופציג יאר ארום, ניין ס'איז היינט, סאו דו האסט א פראבלעם אז יענער קומט פאראויס און ער וויל העלפן וויקטימס, מ'האט דאך ביז יעצט צוויי זאכן שלעכט געטון, קודם ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל העלפן וויקטימס, און נאכדעם אז א וויקטים און אדער א טאטע פון א וויקטים איז געקומען פאראויס האט מען אים דערביטערט זיין לעבן, מ'האט אים געלייגט אין אסטרעזעישן און חרם און מען האט אים ארויסגעווארפן פון אלע שילס, דאס איז דאך די איינציגע טעקניק וואס סאטמאר איז נאך געבליבן, אז זיי האבן א געווער קעגן זייערע שונאים, וואס זיי קענען טון ארויסווארפן פון די שיל. זיי האבן ארויסגעווארפן די בני יואל, בני יואל איז געוואקסן קיין עין הרע, זיי האבן זיך ארומגעריסן די ארוינים מיט די זאלוינים, יעדער איז ארויס, זיי זענען געוואקסן, און אזוי איז איבעראל, דו קענסט היינט נישט קיינעם ארויסווארפן, פארשטייסט? מען לאכט פון ענק. דער שטערן, דער דער שייגעץ דא יצחק שטערן דא אין סאטמאר וואס ער איז אין וועווערלי דער מנהל, אים איז בייגעפאלן ער זאל מיך ארויסווארפן פון בית מדרש, דו פערד וואס דו ביסט האסט דאך געשריגן אז מיין טלית און תפילין ליגט א גאנץ יאר אויפן טיש און קיינער טוט עס נישט אן, איז במילא מעג מען דיך ארויסווארפן פון שול, דו כאפסט אבער נישט אויב דאס איז אמת, האסטו דיך גארנישט אויפגעטון האסט מיך ארויסגעווארפן, איך כאפ נישט וואס דו טוסט דא, דו פערד, א באנדע פערד, און ווער זאגט אויכעט דא, דער חכם זאגט אויכעט, א חכם הדור, אז זיי גייען ארויסהעלפן פאר די מענטשן, שור גייען זיי ארויסהעלפן, איך אליין האב אויפגעשטעלט אין ארץ ישראל צוויי אזאלכע מוסדות, אלעס אנדערע נאמען, אין די איין מוסד, כ'האב נישט פונקטליך וויפיל, נאר איבער צוויי הונדערט האט מען שוין איינגעזעצט, און בית שמש איז געווארן ממש עס האט זיך איבערגעדרייט, און נחלאות האט זיך איבערגעדרייט, און צפת האט זיך איבערגעדרייט. דער אייבערשטער זאגט פאר נינוה, פאר יונה הנביא, גיי זאג פאר נינוה, איך גיי זיי איבערדרייען, כי עוד מ' יום נינוה נתהפכת. פרעגט דער ווילנער גאון א קשיא, יונה הנביא געבליבן א נביא שקר, ווייל ס'האט זיך נישט איבערגעדרייט? איז זאגט ער צוויי זאכן, איין זאך זאגט ער, אז ס'שטייט אין רמב"ם אז טאמער א נביא האט געזאגט ס'וועט קומען שלעכטס, און מ'האט תשובה געטוהן, הייסט ער נישט קיין נביא שקר, און נאכדעם זאגט ער א פשוט'ן פשט, דאך אזוי זיס דער ווילנער גאון, ער זאגט א פשוט'ן פשט, נהפכת מיינט נישט ס'וועט פארברענט ווערן, צו איך ווייס וואס ס'וועט דארט געשען, ס'וועט זיך איבערדרייען, יעדער וועט ווערן ערליך, אונז זעמער אין די זעלבע מצב דא, ס'האט זיך איבערגעדרייט די גאנצע וועלט צום גוטן, ס'איז נאך דא אפאר שקצים, דעטס טו בעד, יעצט מענטשן זאגן אז דער אמת איז אז איך בין נישט גערעכט, זיי זאגן אז איך בין נישט גערעכט, פארוואס? ווייל דו האסט געדארפט געבן א פינף יאר גרעיס פיריעד, און אלעס וואס איז געשען פארדעם זאל מען פארגעסן, און ממילא וואלט עס געווען אנדערש, האב איך יעדן גענפערט, די וויקטעמס זענען אבער נישט געהיילט פון דעם, כ'האב נישט געזען אז די חברה וואס האבן געטשעפעט די פעדעפיילס וואס האבן געטשעפעט די קינדער זאלן זיי גיין איבערבעטן און געבן העלפ, וכדומה, ס'האט מיר היינט אויך איינער דערציילט. ער האט באקומען העלפ פון די מאלעסטער און ער איז געווארן זיבעציג פראצענט אין דער ארדענונג. סאמבאדי העז טו דו דיס. סא איז איט אפ טו ארגענעזעישאן? יא ווען זיי זאגן פאר יענע אונז געמער דיר העלפ, אה געבענטשט זאלן זיי זיין. ס'זאל נאך זיין נאך הונדערטער אזאלעכע ארגענעזעישאנס. מענדל חזר, אהרן'ס זון, ווען ער שטעלט זיך אויף און ער זאגט רבותי כ'האב ארומגעטרענט איך בין געווען א טרענזאק וואס מיין טאטע האט געזאגט איך בין נישט פון ראבער און איך וויל היינט העלפן מיינע אלע וויקטימס און איך וויל מאכן א פאנד אין סאטמאר פאר אפאר מיליאן דאלער די גאווערמענט וועט געבן וויפיל מען ברויך און אונז גיימער העלפן וויקטימס דו ווייסט וואסארא סוקסעס ער וואלט געווען וואלט מען געזאגט לא היה מענדל ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה לרבים. זיי האבן עס זייער ליב ווייל זיי האבן ליב צו רעדן פון די זאכן. קום צו מיר, רעד צו מיר, ברענג ארויף שמוץ אויפן טיש, קודם קום. איין מינוט, דאס הייסט זיי האבן ליב צו רעדן פון די זאכן, דו חזיר דו מנוול, דו רעדסט ווייניג ניבול פה, זאג מיר דו קוקסט א גאנצע צייט ווען דו זינגסט אויף די אלע פרויען, ביינאכט חלומסטו נישט פון די אלע פרויען? דו קומסט נישט צו צו עבירות מיט הרהורים רעים? ס'איז געווען איין ערליכער מענטש וואס איך האב געקענט, איך האב אים גענומען צו מיין חתונה, ער האט געהייסן יום טוב ערליך, ווען ער האט געשפילט ביי די פרויען, ער האט זיך אויסגעדרייט האט ער צוגעמאכט די אויגן. זאל איך זאגן אז דו קוקסט נישט אויף די פרויען? שור קוקסטו! סאו פארוואס זאל יענער נישט ליב האבן א זאך וואס דו האסט ליב? אה ביסט אין קאמפעטישן מיט יענעם הייסט נעמט זיך זאגן ער האט ליב די זאכן ער האט ליב ער האט גארנישט ליב ס'טוט אים וויי ער איז אליינס א וויקטעם סיוואלד זאגט ברבים אז ער איז א וויקטעם און דעם מעג איך עס נאכזאגן אים האבן מלמדים אין ליובאוויטש אין קראון הייטס אפגע'חזיר'ט מיט טינופת, און ער האט זיך געוואלט אויפגעבן דאס לעבן, און איך בין געגאנגען צו אים אויף קראון, ער האט, איך האב געזאגט, משוגענער דו, דו זיין דער בעסטער מענטש וואס דו זאלסט עס שטיל מאכן, ווען איך פלעג ארומגיין דרש'ענען האבן אלע צייטונגען געפרעגט, סאו וויי אר יו אין דיס, אר יו אלסא א וויקטעם? זאג איך אים, ניין, ס'טוט מיר וויי די צער פון די וויקטעמס. ווייל סיוואלד קען זאגן יעס איי עם ע וויקטעם, און גראדע ווען אונז האבן נאך געזוכט וויקטעמס גאר פון אנפאנג ביז ס'זענען ארויסגעקומען די ערשטע צוויי וויקטעמס, וואלט סיוואלד געקענט זיין א מורא'דיגע קענדידעיט, ער וואלט געזאגט יעס איי עם ע וויקטעם. ער האט ליב צו רעדן דערפון, אזוי האבן זיי געזאגט ביי נחום ראזנבערג אויכעט, ער זיצט א גאנצן טאג און טראכט פון מנוולות, מאכט ער א האטליין ביינאכט, איז. פערד וואס דו ביסט, דו ווייסט די צער און די פעין וואס איך גיי דורך ווען איך הער אויס די אידן מיט די טאטעס מיט די קינדער און מיט די מאמעס אויפן טעלעפאן, איך רעד נישט קיינמאל פערסענעל, דו ווייסט ווי דאס טוט מיר וויי, א מאמע האט א בעיבי און זי כאוועט אים און זי גייט דורך די חבלי לידה מיט אלעם און מען שיקט אים אין חדר און מען וויל שוין זען פון אים נחת און מען זעצט אים ארויף אויף די רעביס שויס מיט די האניג און די רבי שטופט אים אריין אין אחור און טאטשט אים אין פארנט, פוי! און נאכדעם ווערט ער א רובע ונרבע, און די רעבע גייט מיט אים ארויס אין טוילעט און שפילט זיך מיט אים, און נאכדעם ביפאר יו נאו איט ס'גייט אדורך נאך א יאר נאך א יאר דאס קינד פארלירט דעם חשק פון לערנען פון גיין אין חדר, איר ווייסט ווי וויי דאס טוט פאר א מענטש? ווען ער שיקט אים אין פאבליק סקול און מ'טוט עס פאר אים וואלט די צער נישט געווען אזוי גרויס, ער איז געגאנגען צווישן גוים, האט עס נישט געטארט טוהן, אבער מען שיקט אים אין חדר, די רעבע לערנט קדושים תהיו, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, די רעכטע הענט אויף די אויגן און מען נעמט ארויס די ציצית, ציצית א שמירה קעגן עריות. ער האט ליב צו רעדן דערפון. וואט א שעים, א שמוציגן פיסק וואס דו האסט, און דו גייסט נאך מעורר זיין מענטשן מיט דיין זינגען.
אונז טוהן מיר שוין אלעס טוהן. און קאם טו אס, ווי גאנע העלפ יו, ווי גאנע טעיק די פיפל הו הערט יו און ווי גאנע הערט דעם ווערי סטראנג, יו נאו, און אזוי ארבעט עס.
יעצט איז דער עניטינג ראנג וויט דעט? וועל וועל איי דאנט סי וואטס ראנג וויט דעט, די פיפל הו הערט דיז טשילדרען שוד בי פאנישד. און מיט די גרויסע זאכן וואס מען לייגט אריין אזויפיל כוחות, האבן מיר אונז נאר געווינען איין זאך אז ס'איז דא אן אווערנעס, באט אדער דען דעט זעמיר טיף טייער אין דר'ערד. קוק אזא באדענהיים פון מאנסי וואס איז שוין געווען דאס צווייטע קינד אז ער האט מאלעסטעט האט מען אים ארויסגעלאזט אויף דרײַ יאר פראבעישאן, קוק אן אזא טויבענפעלד דעם וואס ער האט שוין מודה געווען אז ער האט געטאטשט האט מען אים געגעבן פראבעישאן, מען האט אים נישט איינגעזעצט, וויאזוי זאגט רשי דארטן ווייטער ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, קען זיין עטס מיינטס זענטס געגאנגען אין מדבר און זענטס געשטארבן ווי די פליגן און ס'איז געווען צרות, נע, זאגט משה רבינו, קוקטס עטס לעבטס ברוך השם אלעס, מיט די אלע קללות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן, ס'פעלט אין קיינעם גארנישט ברוך השם, די זעלבע דא אויכעט. עטס ווייסט וואסערע ירידות אונז האבן יעדעס מאל וואס מ'כאפט א חזיר? עטס ווייסט נישט, מ'לייגט אריין כוחות מ'זאל געבן די מעקסימום, מ'ברענגט די צייטונגן ס'זאל זיך טון, און וואס באקומען זיי? באבקעס, גארנישט, זיי לויפן אוועק אויף ארץ ישראל, מ'ברענגט זיי נישט צוריק. אלץ דעם אויס, ווען איך וואלט מיר געגעבן א מארקינג שיט ווי ווייט. אונז האמיר מצליח געווען איינצוזעצן מענטשן וכדומה, איי וואד גיוו מיי סעלף א זירא, ביקאויז בעסיקלי ס'לאזט זיך אויס נאר אז דער חברה'מאן אדער כאפט ער געלט סאו ווער מיר זיין עי-טי-עם מאשין, אדער לאזט מען אים ארויס נאך דרײַ וואכן, אדער געט מען אים אפילו נישט קיין טאג דזשעיל. א מענטש ווי שניצער האט געגאסן בליטש ביי מיר אין די אויגן האט מיך געקענט בלינד מאכן, האט אוועקגעוואקט מיט גארנישט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. און די סוקסעס איז נאר די אווערנעס, ווען נישט די אווערנעס האמער אונז זיראו אויפגעטון. די אווערנעס דאס איז געווען די בעסטע זאך, קודם רעדט מען איבעראל דערפון, אלע חדרים, אלע קינדער, אלע טאטעס, כ'האב געהאט די וואך ס'האט מיך גערופן א טאטע, ער האט געזאגט אז ביי אים אין שטוב איז אויסגעלערנט נחום זאכן, אזוי הייסט עס, די אלע חאזעריי איז. האט ער יעצט אן אייניקל, דאס אייניקל איז געווארן זעקס יאר אלט, האט ער מיט אים גערעדט זייער אפן, זאגט ער, טאט, זיידי איך ווייס אלעס, מיין טאטע האט מיר אלעס געזאגט וועגן נחום זאכן, ס'איז דא אן אווערנעס, יעצט אכציג פראצענט פון די חזירים וואס זיי האבן דאס געטוהן אלץ א מותר לכתחילה, טוען עס היינט נישט, זיי האבן מורא, ס'איז נאך דא, זעהסט דאך ס'איז דא, און ס'איז נאך דא אלטע קעיסעס אויכעט, אבער ווען איינער טוט היינט, איז די קינדער לאזן זיך נישט, די קינדער שרייען צוריק. און די קינדער קומען אהיים, זיי זאגן טאטע יענער האט מיך געטאטשט, דאס איז אמאל נישט געווען. די אווערנעס, אין דעם האמיר געווינען הונדערט טויזענט פראצענט. ס'האט נישט געקענט זיין א בעסערע געווינס ווי דאס. אבער אז מ'האט יענעם געכאפט און מ'גייט אים איינזעצן, דערס סאו מעני וועיס דעט דעי געט אוט אוו איט. אונז ארבעט מיר יעצט אויף דעם. כ'מיין נישט די עף בי איי איז דא פארמישט, דאס נעמען געלט איז אויך א קריים, אונז ארבעט מיר אבער. דיס וויל טעיק מאר טיים, באט די אווערנעס איז געווען א היט, סאו האט ער יעצט א פראבלעם אז מען זאגט קאם וויל העלפ יו, וויל פוט דיס פיפל אין פלעיס, וואטס ראנג? זאג מיר איך וויל דיך פרעגן עפעס, שלמה ווען דו זינגסט אפ און יענער זאגט איך וויל דיר נישט באצאלן פאר די נאכט, יו אלסא וואלק אוועי און גא האום טו סליפ? דער אמת איז וואלסטו אזוי געדארפט טון, א סאפער האסטו געפרעסן אומזיסט. געטאנצט, האסט געקוקט אויף די שיינע מיידלעך מיט די כלות וואס האבן געטאנצט, האסט געמאכט א האסט געהאט א גוד טיים, סאו עט די ענד אוו די דעי וואט אר יו סאו אפסעט? אה מען דארף דיר באצאלן? אה סאו פארוואס זאל מען נישט באצאלן די חזירים וואס האבן אומגליקליך געמאכט קינדער?
מען קען טוהן די זעלבע זאך פאר מיר מען קען טון די זעלבע זאך פאר דיר, ווער ס'הערט צו די קליפ, מען דארף נישט האבן קיין קאורט. ביסט א ליגנער מען דארף יא האבן א קאורט, מען קען עס נישט טון, ס'דא דעפעמעישן, ס'דא לאוסוטס, און איך וויל דיך פרעגן א זאך, עט די ענד אוו די דעי, די אלע וואס מען האט איינגעזעצט, יא, למשל ברוך מרדכי האט זיך געשלאגן יארן אז ס'איז ליגנט און ער האט געברענגט אלען דערשאוויץ, ביי די וועי אלען דערשאוויץ איז יעצט געווען אין ענגלאנד, ער ער איז אויף צרות, ער ווייסט ס'איז דא לאוסוטס קעגן אים, יעצט ער האט געהאט צוטון מיט מיינערס, ער וויל זיך זיין נאמען אביסל באגוטיגן, איז ער געפארן אויף לאנדאן, און ער גייט מאכן, ער רעדט, ער איז פראו איזריעל. איך האב זיי געשיקט א מעסעדזש, ווען עץ דארפטס אים האבן אז ער זאל ענק ארויסהעלפן אין די מדינה, קענט עץ צושפארן די מדינה, ער איז א דורכגעפוילטער שייגעץ, ער טוט זיך אויף אז ער האט די שווערסטע קעיסעס ביי כלל ישראל אויסגעארבעט, זיכער ברוך מרדכי'ן צוריקגעברענגט אין די גאס, געקאלעקט אפאר מיליאן דאלער, באט עניוועי דאס איז נישט די אישו יעצט. סאו לאמיר צוריק קומען דא צו דעם ברוך מרדכי'ס קעיס. ברוך מרדכי האט געשריגן ער איז אינעסענט, ער איז אינעסענט, ער איז אינעסענט. דער סוף איז געווען אז קיינער האט אים נישט געוואלט גלייבן, נישט דער דזשאדזש, ווייל ס'איז געווען אסאך ווי מען זאגט וויטנעסעס, ס'איז געווען ברעידי וויטנעסעס, ער איז נישט געשטאנען אויפן סטענד, אבער די גאווערמענט האט געאינטערוויוט אזויפיל קינדער וואס זיי האבן אלע געזאגט אז ער איז געווען דער באוואוסטער חזיר אין שטאט. קינדער מיט בחורים, זיי האבן אלעס געוואוסט. סאו וויל איך דיך פרעגן א זאך, ברוך מרדכי האט דאך אויך געשריגן אז ס'איז ליגנט, ליגנט, ליגנט, ליגנט, און סאם האו האט אים די גאווערמענט אזוי מין געדרייט און געצימבלט, אז עט די ענד אוו די דעי האט ער זיך אויפגעשטעלט, יא, כ'האב זיבן מאל געשטופט, און זיבן מאל געטון דעיס, און צען מאל דעיס, ער האט דאך אלעס אויסגעזאגט שוין, ער זאגט איך פלי גילטי איך צי צוריק וואס כ'האב געזאגט ס'איז נישט אמת, און די דזשאדזש פרעגט אים דו זאגסט עס נאר ווייל דו ווילסט ארויסגיין פון תפיסה זאגט ער ניין ווייל ס'איז אמת, סאו וועיט א מינוט וואס גיסטו יעצט א זאג א פאלשן סטעיטמענט אז מ'קען עס טוהן צו יעדן און מ'קען און מ'קען און ס'איז נישט דא קיין וויטנעסעס ס'איז נישט דא קיין קאורט ס'איז נישט דא וועיט א מינוט דערווייל זעה איך אז ווער ס'האט זיך געשלאגן מיטן סיסטעם עט די ענד הי בראוק דאון הי בראוק דאון ס'געווען איינער יאסל קאלקא וואס אונז זעמיר געווען ביי זיין טרייעל אין ניו דזשערסי סוף האט ער מודה געווען ס'איז געקומען נאך וויטנעסעס, דערווייל האט יעדער נאך מודה געווען, דערווייל נאך נישט געווען קיין פאלס ארעסט, ס'איז געווען פאלס ארעסט יא ווער ס'האט געהארגעט חזקאל שמש איז געווען א פאלס ארעסט, אבער ביי די סעקשול אביוז האבן זיי אלע מודה געווען, און ווער ס'האט זיך בכלל נישט געשלאגן האט מודה געווען האט נישט געקאסט קיין געלט און ער האט באקומען די מינימום. באדענהיימער וואלט זיך געקענט שלאגן ביז איבערמארגן ער וואלט געגאנגען אין דזשעיל ווי א טאטעלע, סאו אלע זענען זיי מודה, טויבענפעלד דער יונגערע ברודער האט מודה געווען, סאו עט די ענד אוו די דעי ס'איז נישט דא קיין צופיל פאלס ארעסטס אין די אינדעסטרי, סאו בעיסיקלי וואס זאגסטו פאלשע סטעיטמענטס, מ'קען עס אויף יעדן זאגן, מ'קען אהער מ'קען אהין, אויף וויפיל מענטשן ווייסטו שוין וואס ס'איז געווען פאלש וואס מ'האט עס געזאגט אויף זיי? אויף ברוך מרדכי'ן ביסטו מודה, וואו? ווייל ברוך מרדכי איז באוויסט א חזיר. בקיצור איך וויל דיר זאגן איין זאך, אהרן טייטלבוים איז אויך א באוויסטער חזיר, אונז האמיר שוין געהערט צען יאר צוריק אויף אים קאמפלעינס.
נישט קיין בית דין, ווייסט דיני ממונות דארף האבן דריי מענטשן, דיני נפשות דארף האבן א בית דין פון דריי און צוואנציג רבנים ביי די בית דין, וואס מיינט דאס? פאר מען פסק'נט אפ א מענטש דארף א מענטש גוט גוט גוט גוט דורכטראכטן איז עס אמת? דא עדים, פרעג אים אויס היינט, פרעג אים אויס נעקסטע וואך, און קוק צו די מעשה שטימט, אפשר האט ער צוגעלייגט פעפער נעכטן, אפשר האט ער צוגעלייגט פעפער מארגן.
און וואס איז מיט דעם וואס דו ביסט געגאנגען דו האסט גענומען האסט אוועקגעמאכט די וויקטימס וואס זיי בלוטיגן אויס, און דו האסט אויך נישט געהאט קיין בית דין של כ"ג, וואו איז דיין בית דין פון כ"ג? אונז זעמיר מסכים צו גיין צו יעדן רב און ברענגען די אלע עדות. מ'האמיר געשיקט א מעסעדזש פארן באבובער רב פערדאמטע באבוב אונז ברענג מען דיר אריין אלע דריי עדות. נאר איך גלייב נישט אז באבובער רב וועט עס וועלן אפילו דורך גיין, איך מיין אז ס'וועט גרינגער זיין די קהילה זאלן אים ארויסווארפן זאגן ליסן יו דאונט בעלאנג היער און געט אוט אוו היער. סאו דו מעגסט טוהן שלא בפני בית דין דו מעגסט ארויף שטעלן א ווידיאו טעיפ און אפלאכן און אפליצעווען פון די אלע צובראכענע נשמות די וויקטימס מיט די עלטערן פון די וויקטימס און אויך די עדוועקעטס דו דו מאכסט דאך מיך אויך אוועק דו נעמסט א מענטש ווי איך וואס שוין אכט יאר כהאב נישט קיין שול וואו צו דאווענען און און מהאט מיך גערודפט פאר גארנישט מהאט מיר געגאסען בליטש מהאט מיר געשאסען א א בולעט יעדעס מאל איך בין דורך געגאנגען אין די גאס האט מען געמאכט ווי מען פארט מיך איבער, אז מיין טאטע און מיין מאמע איז אוועק הריני כפרת משכבם האב איך בינען יאר האב איך געמוזט פארן דאווענען אויף ארץ ישראל, און אין ארץ ישראל אין ערנסטער'ס בית מדרש וואס איז נישט זיין בית מדרש ס'געהערט פאר די קריה, איז געקומען דארט זיין זוהן ברוך שמש'ס איידעם און ער האט מיר געהייסן איך זאל נישט צוריק קומען מער דאווענען דארט. שטעל דיר פאר, דאס אלעס געסטו א פארוויש מיט איין ליצנות? כ'מיין זאלסט טרינקען נאך אביסל ברוינפן און זאלסט קוקן נאך אביסל אויף שיינע מיידלעך און זאלסט אביסל נאך זינגען און נאכדעם וועסטו מאכן נאך א טעיפ. קענסט אויך זינגען הבה נגילה.
ממילא מען טאר נישט גלייבן די אלע מינע וועבסייטס וואס געבן ארויס זאכן מיט פרייוועט מענטשן, ס'האט נישט קיין שום בעקאפ פון רבנים.
בעקאפ פון רבנים איז נישט דא. גיי אריין צו וועלכן רב געב אים אפאר טאלער און ס'וועט זיין אקעי. דו ווייסט וויפיל רבנים קאלן מיך אפ און זיי ווילן מיך איבערבעטן דער קאסובער דאגי האט שוין געשיקט צענדליגע שליחים אמאל האט ער געזאגט ס'איז דא א טעיפ כ'האב עס אויף א טעיפ איים גאנא הענג נחום אן א היי טרי האט ער געזאגט געפרעגט, און ווער ביסטו זאלסט מיך הענגען אויף א היי טרי, ניין איך פארשטיי דאס נישט, און איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, און נאכדעם ער האט געזען אז מען האט אים געוואלט סובפינען פאר די אלע זאכן וואס ער האט געטון האט ער אנגעהויבן עה צדיק'ל צדיק'ל צדיק'ל, עה שייגעץ דו לאו לייף גיי ביל ווייטער ווי א דאגי, ס'דא רבנים נישט דא היינט? ס, דער גאלאנטער געגאנגען האט אונטערגעשריבן אויף מיר בשעת ער ווייסט ער האט אפגעהארגעט איינעם אין זיין מקווה, יעדן פרייטאג פלעגט ער מאכן מיט משכב זכר יענער האט חתונה געהאט און האט זיך גע'גט אפאר יאר נאך די חתונה צו זלמן לייב שווארץ זיין גבאי, זלמן לייב האט געהאט ליבערס און ער האט. אין ליבערס און אונז פלעג מיר קויפן די טשאקלעט ווייסט מיט די קאפי וואס ליבערס האט געמאכט, געדענקסט אויף לי עוועניו גיי אין ליבערס האט מען איצט געגעסן זרע לבטלה פון זלמן לייב און פון די אלע בחורים וואס ער האט אריינגעשלעפט דארט, דאס איז אלעס קאנפירמד, מענדעלע ראבער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, דו פארשטייסט? דער אייגענער טאטע האט געזאגט, מ'האט געזאגט מ'קען נישט אויסהאלטן די ישיבה, ער איז מזנה מיט די בחורים, ער האט געזאגט ער האט נישט געמאכט דעם ראבער. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'האט יעדער געוויסט אז אין סיגוט'ער מקווה אויף יוז סטריט טאר מען נישט גיין ווייל אהרן און זלמן לייב איך ווייס נישט פונקטליך ווער, ווייקן זיך דארט שעות ארוכות, מ'האט געוויסט ס'איז די מסוכנ'דיגסטע מקווה, מיר האט געזאגט א קאזין פון רבי אהרן האט מיר געזאגט זי ווייסט פונקטליך ווער ס'האט מכשיל געווען מענדעלע ראבער אין די מקווה אין סיגוט'ער מקווה, זי ווייסט פונקטליך ווער ס'איז געווען, סאו דאס אלעס איז געווען אלעס מותר לכתחילה. דו פארשטייסט? און אזוי איז געווען די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן, רוב פון די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן זענען נואפים, איצעלע פימפ דער גליק האט גע'עסקנט ס'זאל ווערן ס'זאל ארויסקומען, ער איז ארומגעלאפן משה גבאי האט אים געהייסן משה טעראריסט פרידמאן האט אים געהייסן ער זאל עס ערלעדיגן, ער איז געלאפן פון איינעם צום צווייטן, ער איז ארומגעלאפן, מ'האט נישט געגעבן דעם רב קיין טשענס, ישראל האגער המצרי דער גרעסטער חזר און דער גרעסטער נואף, ער איז געווען וואס האט עס אנגעדרייט, אינאיינעם מיט זיין ברודער פנחס שלום זכר צדיק וקדוש לברכה. און דער קיוויאש דער דער דער אפגעפליקטע בהמה דא פון פון פען סטריט ער איז געגאנגען און ער האט אונטערגעשריבן. די אייגענע קינדער האבן אים אריינגעפירט ווייל איינער פון זיי איז אין משמרת הצניעות און זיי האבן דאך געוואוסט אז סקומט ארויס אלעס מ'וועט פרעגן וואס האסטו געטון אלע יארן האט ער געקלערט ער וועט אריינפירן דעם טאטן און מיך באגראבן. סאו די האסט די רבנים וואס דו דא? די האסט נואפים? מ'האט יעצט איינגעזעצט אין בני ברק אויכעט א רב? מ'האלט אין איין איינזעצן רבנים? רבנים זעצט מען איין, ווייסט פארוואס? ווייל דער באלעבאס קען זיך נאך ארויסדרייען, דער רב קען זיך נישט ארויסדרייען, ווייל ער האט אזויפיל צאמגעזינדיגט אז עס קומען דא אויף יעדן רב צענליגע עדות, ער וויל האבן רבנים וויל ער יעצט האבן. זאג, דו האסט אמאל געפרעגט א רב צו דו מעגסט זינגען פאר פרויען? דאס איז אויכעט אביזרייהו דגילוי עריות, ווער געט דיר א היתר? ווען דו וואוינסט מיט דיין ווייב, גייט דיר אין קאפ די אלע שיינע מיידלעך? וויסן אלע זינגערס זענען דרערד ליגערס, מרדכי בן דוד איז א נואף געווען ער האט אפגעהארגעט פרויען, איך ווייס איין אינגערמאן, אונז אלע ווייס מיר דעם נאמען, וואס ער האט אפגעטרענט אן אשת איש און דער אינגערמאן האט עס נישט געקענט אראפשלינגען האט ער זיך גענומען דאס לעבן, און מרדכי בן דוד האט זיך געלאזט לאנגע פאות און ער איז א חסיד פון וואו ס'איז דא א רבי איז ער דארטן, על כל שירייך אני כינור. אויף יעדן לידל איז ער א פידל. ער איז געווען א נואף אלע יארן, דער בית ישראל האט צוריק געשטעלט דעם שידוך ווייל זיין ווייב האט געוואוסט וואס פאר א חזיר ער איז, און אזוי איז יעדער זינגער. שלמה קארלבאך האט אפגעטרענט פרויען, ס'איז דא צענליגע אויף די בלאגס וואס זאגן אז ער האט מיט זיי געוואוינט, צו ס'איז געווען באונס צו ברצן שוין נישט קיין חילוק, סא איך וויל דיך פרעגן שלמה, וויפיל האסטו אפגעטרענט, וויפיל אזוינע נקיבות האסטו שוין אוועק געהארגעט?
קיין סטעמפ פון רבנים, נישט קיין חסידישע רבנים, נישט קיין ליטווישע, נישט קיין מאדערענע, נישט קיין רעפארמס, ס'איז נישט געבעיסט פון גארנישט.
גראדע איז עס געבעיסט היינט אויף אלע רבנים, רעפארם, ארטאדאקס, קאנסערוועטיוו, יעדער איז שוין מיט אונז, כ'האב געהאט יעצט, איז געווען, כ'האב אריינגעלייגט אין א מודיע אן ארטיקל, הונדערט און זיבן רבנים אלס ארטאדאקס, זאגן אז מען זאל גיין צו די פאליס און נישט צו די רבנים, און זיי זענען שוין לעיט קאמערס, ווייל ליבאוויטש האט מיר שוין געגעבן אזא בריוו מיט צוויי יאר צוריק, און די עדה החרדית האט מיר שוין געגעבן אזא בריוו, ר ר' האלבערשטאם ר' משה האלבערשטאם האט מיר געגעבן אזא בריוו שוין פינף יאר צוריק, סא עס איז נישט דא, און די ר די מאדערענע און די רעפארם רבנים האבן נאך מיטגעארבעט פאר אונז. סא דיינע חיי לייף ליין די לייפער מלכי לייפער הייסט זי. ביי איר קעיס האט א רעפארם רב געמאלדן פאר די פאליס וואס דארטן גייט פאר. וואס איך האב אים געבעטן ער זאל נעמען קער, וואס איך קען אים אפילו נישט, ביז צום היינטיגן טאג ווייס איך נישט ווער ער איז, איך מיין איך ווייס ווער ער איז אבער איך האב אים נישט געטראפן, כ'האב אים געזאגט אז זי האט ארום געטוהן מיט מיידלעך ס'ארגסטע זאך און מען זאל זיי אויפפיקן, און דער בעק זאל נעמען פאר אלע אידישע קרענק אן עק, און פון אים זאל שוין אויך נעמען אן עק איינמאל פאר אלע די גוטע יאר, האט געזאגט קיינער זאל נישט קאאפערעיטן מיט די פאליס, געקומען דער רעפארם ראביי און ער האט געזאגט פאר די פאליס וואס זיי זאגן וואס ער זאגט, און די די פאליס האט געזאגט ליסען ווער גאנא קלאוז אפ דיס פלעיס לייק א קולט. און אונז דארף מען סופארטן א איד וואס איך קען פערסענלי און איי בעליוו ס'איז קיינמאל נישט געווען, און לאמיר האפן אז די עכטע מעשה וועט ארויסקומען אז ס'איז קיינמאל נישט געווען. די עכטע מעשה איז שוין ארויסגעקומען, ער האט מזנה געווען מיט בחורים, די עכטע מעשה איז שוין לאנג ארויסגעקומען, און פון וואנעט ווייסטו אז ס'איז קיינמאל נישט געווען? ווי נעמסטו אזא ברייטקייט דאס צו רעדן? ווען איך זאג א זאך וואס איך ווייס נישט זאג איך איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿערציק דיסקלעימערס, און ווער זאגט דו מוזט אים סופארטן? ער זאל זיך אליין סופארטן, וואס פאר א גוט יאר הי דאזענט געט אן די פאון ענד אדער אויפן האטליין אדער אויף א וועבסייט און זאגן רבותי ס'איז שקר, ער האט מורא דאס צו זאגן ווייל די קינדער די וועם ער האט געטאטשט גייען ארויסקומען וואטש ענד סי. איטס אנלי א מעטער אוו ווי מען זאגט זיי זאלן ווי מען זאגט דעי שוד סוואלאו סאטש א הארד פיל.

סאו יעצט ווערט ער שוין נישט נאר דאס אז דו געסט אים חיזוק ווייל ער גייט דורך בושות, ער ווערט שוין גאר א רבי, ער האט א כח צו בענטשן. וועגן דעם זענען אלע אונזערע רבנים נואפים, ווייל ער איז שוין געווארן יעצט א רבי אויכעט, ער גייט שוין בענטשן כלל ישראל אויך. סתם איינער דארף יעצט האבן געהאלפן ווערן מיט קינדער, מיט פרנסה, מיט שוועריקייטן, רבותי רופטס אן ארי, נעמטס א ברכה פון אים, ווייל ער האט א כח. כ'בעט דעם עולם זאלן מער נישט רופן אפילו אויף קיין שמחה, און מ'זאל אויך נישט רופן דעם שלמה דאסקאל אויך נישט, איך האלט אזוי מ'מוז זיי אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל ווי אר היער טו פייט די חזירים. טייערע ברידער נעמטס ענק אן אלע צוזאמען, שיקטס ארום, נעמטס ענק אן, דאס איז שקר וכזב, אז ס'זאל דורכגיין א בית דין אדער א קאורט און יענער זאל ברענגען גענוג עווידענס און קענען אויפווייזן

אז דער דער חזיר האט זיי אריינגענומען אין זיין טאטנס מקווה אין קאראקאס מקווה דא אויף דיוויזשן עוועניו און ער האט געמאכט מיט זיי משכב זכר אין זיין טאטנס מקווה. ווען איך ברענג דיר אזאלכע צוויי עדות וואלסטו געגלייבט? ניין! וואס זאגט אזוי? קודם זענען זיי ביידע ליגנערס, און נאכדעם זענען זיי ביידע משוגע, און נאכדעם האבן זיי אויסגעהערט צופיל נחום ראזענבערג'ס האטליין און זיי ווייסן אפילו נאכנישט וואס דאס איז. סאו ווען עט קומען א פוינט אז מ'האט צו גלייבן. איטס נעווער גאנא העפען טו סאטש א סטארי, קיינער עט קיינמאל נישט גלייבן ווען נישט דאס וואס אונז האמיר דאס דורכגעבראכן, דעט איטס העפענינג, און מען האט אנגעהויבן צו גלייבן. ס'איז דא רבנים, רבנים מיט א קאורט. די קאורט גלייבט זיי גאנץ פיין. ווען זיי וואלטן ווען געגאנגען וואס וואלטן געווען נאך אינעם סטעטשו אוו לימיטעישאנס זעצן זיי אים נאך היינט איין. אדער למשל אין ענגלאנד ווי ס'איז נישט דא קיין סטעטשו אוו לימיטעישאן אבער אונז ארבעט מיר אז דא זאל מען אויכעט פארלענגערן סטעטשו אוו לימיטעישאן. אדער אין ארץ ישראל וואס מען האט געארבעט מען האט עס פארלענגערט פון אַכצן יאר ביז אַכט און דרײַסיק יאר זעצט מען אים רואיג איין.

מארגן וועט עס זיין משה יאפטשיק. ס'איז נישט געגאנגען אזוי שנעל פון איין טאג אויפן צווייטן ווייל איך אליינס קען שוין דעם נאמען צען יאר און איך בין עלטער פון די גאנצע JCW, כ'מיין עלטער מיין איך מיין ארגענעזעישאן זעמער אסאך עלטער פון זיי, זיי האבן זיך ערשט געגרינדעט דריי פיר צו פינעף יאר צוריק, איך בין שוין באלד פופצן יאר און איך האב שוין געהערט אויף אים קאמפלעינס די גאנצע צייט. און די פאני זאך איז ער האט א נעפיו דער וואס האט געוואלט איך זאל נישט קומען אין קעמפ אין קאנטרי דער וואס ער פארקויפט קאפי ער איז ווידערס איידעם דעם ראש הקהל אברהם ווידערס איידעם יעצט אז מען האט שוין אנגעהויבן צו רעדן און איך האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין דו ווייסט וויפיל קאמפלעינס איז דא אויף אים איך הער זאגן איך נעם זיבעצן אהאלב טויזענט און פינף הונדערט און דריי און זעכציק דיסקלעימערס מען האט מיר געזאגט אז אין גאנץ קרית יואל טאר ער נישט גיין אין קיין מקווה. מען קען אים נאר נישט ארויסווארפן ווייל דעם ראש הקהל'ס איידעם, סאו כ'וויל דיך אויסלערנען איין זאך, איט דזשאסט דאזענט העפען אין וואן דעי, און קיינמאל האמער נאכנישט געכאפט איינעם וואס איז נאר געוען איין קאמפלעינט אויף אים, און צען יאר צוריק האט מען שוין קאמפלעינט אויף אים, האב איך יענעם געזאגט, ווילסט קומען פארווערד, לעטס גאו, און אז נישט, האב איך גארנישט פון דיין קאמפלעינט. וואטעווער איט איז. סאו ווי העוו טו בעליוו דעט דיס איז שקר, מען טאר נישט גלייבן די זאכן, דאס איז נישט בעיסד אויף קיין עווידענס.
אר ווי העוו טו בעליוו אז ס'איז יא אמת ווייל ס'איז יא בעיסד אויף עווידענס אבער סך הכל יעדע זאך איז בעיסד אויף מענטשן קומען זאגן און ס'איז דא מענטשן און ס'איז דא א גאנץ אפאר מענטשן וואס זיי זאגן אז ער האט זיי יא געפאטשקעט. און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, ווען זיי זענען אין סטעטשו אוו לימיטעישן און זיי זעצן אים איין, קענסטו זאגן אה, זיי האבן געוואלט מוציא ממון זיין, אדער סתם וויי טון. למעשה וויאזוי ס'איז יעצט, איינזעצן קען מען אים נישט. איז למעשה אז מ'קען אים נישט איינזעצן, סאו וואס האט יענער אז ער פארשמירט זיך און ער פארשמוצט זיך און אז ער קומט זאגן אז ער איז א וויקטעם? דו ווייסט ווי פעינפול דאס איז פאר א וויקטעם צו זאגן אז ער איז א וויקטעם? סאו וואט איז די געין ביי איט? איז ווען ער וואלט געאפערט א מיליאן דאלער אזוי ווי דער ברוך מרדכי האט געאפערט פאר איינעם זעקס הונדערט טויזענט און פאר איינעם איבער באלד א מיליאן, אקעי איי וואד סי ער וויל מוציא ממון זיין, קיינער וויל דא נישט מוציא ממון זיין, מען זאגט נאר מען זאל זיך וואטשען פאר אים, סאו וויי דו יו העוו טו ביליוו איטס שקר, וויי קענט ווי ביליוו איטס טרו, ענד דיס איז וועיר יו אלל גאו ראנג די האול טיים, עטס כאפטס נישט, עטס זאלטס נאר וויסן די פעין פין א וויקטעם ווען ער קומט ארויס איז אנבעליוועבל. ענד הי איז דואינג דיס ווייל ער פילט זיך זייער צובראכן, אזוי ווי אסאך מענטשן זאגן, כ'בין שור ער טוט עס פאר אנדערע אויך. סאו האסט אויסגעלאזט אקעי ווי העוו טו ביליוו און פארטיג, און יעדער זאל אנהייבן צו גלייבן דיינע שטותים. אה, איטס נאט גאנא ווארק. יעצט האסטו אנגעקאלט מיסטער סיוואלד און געפרעגט וואט היז עווידענס אר? ווי קענסטו אישוען סטעיטמענטס אז די עווידענס איז נישט קיין עווידענס? דו ווייסט דאך אפילו נישט וואס יענער האט. יו דאנט נאו וואט הי העז עגענסט הים, און דו ווייסט נישט וויפיל זענען געקומען קעגן אים, סאו ווי קענסטו נעמען אזוי ברייט רעדן די עווידענס איז נישט קיין עווידענס, אזוי האט מען געארבעט אין אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג, דאס איז געווען די סיסטעם, ס'איז נישט אמת, דער האט חתונה געהאט מיט א שיקסע, דער האט מזנה געווען, דער האט שרצים אין בארדיטשוב, דאס איז געווען דער וועג. דאס האסטו יא מברר געווען? פארוואס האסטו דאס יא געגלייבט און דאס אז יענער האט געטאטשט קינדער גלייבסטו נישט? דאס איז אונזער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. יעצט וויל איך אביסל רעדן פון היסטערי, פון יא גלייבן און נישט גלייבן. לאמיר אונז אביסל רעדן פון היסטערי. ס'איז געווען א פרשה פון פינקל וואס האט פארקויפט טרייפע פלייש, וואס יעדער איז מודה אז ס'איז געווען טרייפע, ער אליין האט מודה געווען. יעצט, בשעת ווען מ'האט אים געכאפט, איז דער שלעזינגער, וואס ער איז דער גרויסער מגיד שיעור אין מאנסי, האט זיך נאך אנגענומען זונטאג אינדערפרי אז ס'איז שקר און ווי לשון הרע און ווי איז חפץ חיים מיט די גאנצע ניין יארדס, און ליטל דיד הי נאו אז ער האט שוין מוצאי שבת מודה געווען פאר די רבנים דע דעוויל גאט טו מי. סאו דאס איז געווען א פרשה וואס יעדער ווייסט עס. יעצט לאמיר צו צעלייגן אביסל מער די פרשה. ס'ווערט געברענגט דער הייליגער חתם סופר אין די דרשות ברענגט א שיינע משל, זאגט ער אזוי, ווען א מענטש, איינער גנב'עט אים צו טויזנט דאלער פון די טאש, נו, ווערט ער נישט ווילד, ער הערט אויס מ'האט אים צוגעגנב'עט, און ער קלערט, כ'וועל יענעם שיקן א הזמנה צו דין תורה, איך וועל מוציא ממון זיין מיין געלט, און אזוי ווייטער. טאמער אבער כאפט איינער צי זיין קינד אין די גאס שבת קומט צי א גוי אין ער כאפט צי זיין קינד דעמאלטס ווארט ער נישט פאר קיין דין תורות ער טראכט נישט איך וועל גיין זיכן יענעם אין כ'על יענעם טרעפן מיט די גאנצע ניין יארדס ער נעמט זיך שרייען ווי ווילד וואס טאטשסטו מיין זין ער נעמט זיך נאכלויפן אין ער זעט די גאנצע שטאט זאל נאכלויפן זאגט דער חתם סופר דער חילוק איז צי מ'רירט אן עצמיות הנפש צי מ'רירט אן נאר אזא זאך פון חיסרון כיס.

בעיסיקלי טרייפע פלייש איז עצמיות הנפש ווייל ס'ווערט געברענגט, דער הייליגער רמב"ן ברענגט פארוואס טאר מען נישט עסן טרייפות, זאגט ער ווייל ס'איז מוליד שלעכטע טבע'ס אינעם מענטש, אזוי זאגט דער הייליגער רמב"ן, ער זאגט וועגן דעם טאר מען נישט עסן נאר די פיש מיט סנפיר און קשקשת ווייל דאס פליעט אויבן, דאס שווימט אויבן, אונטן איז מער שמוץ דא, ממילא וועט עס מוליד זיין שלעכטע זאכן אינעם מענטש, א. מוז מען האבן א מסורה, טאמער נישט מוז מען עס ארויף לייגן אויף א שטריק און זעהן צו ס'קען גיין צו נישט, צו ס'איז א טורפת צו נישט, ווייל אז דו עסט א טורפת עסטו ווערן א טורפת, און איך האלט, איך בין נישט זיכער, און איך נעם זעכצן און א האלב טויזנט דיסקלעימערס, איך האלט אז דער גאנצע טעם. ווי מ'האט געקענט אומברענגען אזא שטאט ווי סקווער, וואס אזא הייליגער צדיק האט עס געגרינדעט לשם שמים, איז געווען ווייל מ'האט זיי אנגעפרעסט מיט נבילות וטריפות אלע יארן. מ'האט נישט געקענט נאכקוקן פון וואו מ'ברענגט דעס, מ'האט נישט געקענט נאכקוקן גארנישט, אלעס איז געווען א סוד, מ'האט נישט געטארט אריינברענגען שחיטה חוץ, איז במילא האט מען אפגעטרייפט יעדן. ס'איז דא א גאלדמענצער האט מיר געזאגט, ביי אונז וואס דער רבי זאגט דאס גייט, אויב דער רבי זאגט אויף טריפות אז ס'איז כשר העט מען עס פארקויפן, אבער ס'איז מוליד א שלעכטן גייסט אין יעדן מענטש. און דאס איז וואס דא איז געשעהן, מען האט אנגעטרייפעט פינקל, פינקל איז געווען א איד א בעל תפילה א בעל תקיה, ער איז געווען אלעס וואס חזקאל טייטלבוים איז אין סאטמאר, אין קליימער, איז ער געווען דארטן, נאר ער איז נאך געווען נאך מער, אז ער האט פארגעלערנט א שיעור דף יומי יעדן טאג, געווען א גאון עולם, ער האט געקענט גאנץ שס, און ער האט אנגעטרייפעט יעדן איינעם, סאו למעשה בשעת ווען ס'איז געקומען די פרשה פון פינקל האט יעדער געהאט וואס צו זאגן, יעצט וועל איך ענק זאגן וואס איך האב געהערט דעמאלטס. צוויי מימרות, איינס איז פונעם גראבן הילל וויינבערגער, דער מילך קעסטל רב, ער האט געזאגט אז איינמאל איז ער געפארן אויפן טרוועי און עפעס ארויסגעפארן אויף מאנסי, בקיצור איך ווייס נישט קען זיין ער ליידט, ער איז א דייעבעטיק אדער וואס, בקיצור ער האט געדארפט האבן זייער וויכטיג עפעס צו עסן כאפן אין מויל, קען זיין ער האט זיך געגעבן א נידל פון די אינסולין און מען מוז כאפן עפעס אין מויל, איז בשעת ער האט געדארפט כאפן עפעס אין מויל און מען ארויסגעפארן מ'האט זיך אפגעשטעלט דארטן ווי פינקל האט דעם פלאץ. א מינוט שפעטער איז פינקל געקומען און ער האט געשריגן קולות דאס איז מיין דרייוועי וואס טוט עטס דא? ער האט געמאכט קולי קולות האט דעמאלטס זיך אנגערופן דער גראבער הילל דער חזר דער אלטער חזר האט זיך אנגערופן אז ס'מוז זיין ער באהאלט דא עפעס ווייל עס קען נישט זיין א מענטש זאל אזוי צעווילדעט ווערן אז מ'שטעלט זיך אפ א מינוט אויף זיין דרייוועי און מ'האט אים געזאגט מ'גייט שוין אוועק און מ'האט געגאנגען קויפן עפעס א קלייניגקייט צו עסן מסתמא האט עס געהאט צו טון מיט צוקער, ס'איז מיר נישט קיין חילוק. יעצט וויל איך וויסן, פארוואס האט דעמאלטס כלל ישראל נישט געהאלטן אז ס'איז גענוג וויכטיג אז מ'זאל גיין אינוועסטיגעיטן משה פינקל? דא האסטו א רב וואס ער געט א הכשר, און ער האט געזאגט ער קען די גימיקס, און נאובאדי ריעלי קעירט. שוין, דאס איז איין זאך. צווייטע זאך איז אויך וואס כ'האב געהערט פון איינעם, שיין, ס'טוט ער נאך שיירעם, ער האט עס ארויפגעלייגט אויף זיין בלאג אויך. ער איז אריינגעקומען האט ער געפרעגט ווער איז דא דער בעל מכשיר, האט מען אים געזאגט עס איז דא עפעס א בעל מכשיר, שוין, ער האט נישט געטראסט האט ער געזאגט איך וויל זען דעם פרידזשידער, ער איז אריין האט ער געטראפן דארטן אפשר צען צו פופצן צינגס, די צינג, טאנג, יעצט די טאנג געווענטליך איז מוז מען ארויסשלעפן די אלע אדערן, ווען נישט מוז מען נעמען א מעסער טאמער ס'רייסט זיך אפ און מ'מוז שטעכן איבעראל צו מאכן זיכער ס'איז ארויסגעקומען. יעצט למשל מילמארט לאזט נישט נארמאל און אין דער אלטער היים פלעגט מען אפשניידן די שפיץ פון די צינג פאר א דזשאוק זאגט מען ווייל ס'האט גערעדט לשון הרע אבער ניין ס'איז וועגן דעם ווייל אז די שלעפסט א אדער און ס'איז אפגעשניטן ארום און ארום ביים שפיץ דעמאלטס וועט עס נישט בלייבן סטאק און מילמארט לאזט דאס נישט טון ווייל אים איז א שאד עס קאסט איך ווייס דרייסיג דאלער א פאונד טונג צו וויפיל ס'איז א שאד פארן געלט עניוועי איז די צינגען האט ער געטראפן אין פרידזשידער און ער האט געזען אלעס זענען געווען גאנץ נישט נישט נאר ס'איז נישט געווען אפגעשניטן ס'איז אפילו נישט געווען געלעכערט. פרעגט ער וויאזוי האט מען דאס געטרייבערט? וויאזוי האט מען דאס מנקר געווען? און דער תירוץ איז געווען אז שיין איז א משוגענער. דאס איז געווען דער תירוץ. און ס'איז ווייטער געפארן. דאס איז אלס געווען פינקל'ס צינגען. יעצט איך וויל פרעגן אייך א שאלה. איז דאס נישט גענוג אן עצמיות א נפש אז מען געבט אידן נבילות און טריפות מיט אלע אנדערע איסורים חלב און דם אז א איד זאל זיך נעמען שרייען רבותי מען פארפירט אונז? ס'איז נישט גענוג אן עצמיות א נפש? וואטס די דזשאוק היער? ס'איז נישט פונקט ווי מ'גנב'עט דיר חלילה צו א קינד, ס'איז אזוי ווי איינער האט דיר צוגעגנב'עט אפאר טאלער און נאכדעם מוזטו עס נאך ריפלענישען. סאו לאמיר גיין צו שטאט. אונז זעמער זייער ברוגז אויף סיבאלד אז ער האט געשריגן. פיין, איך פארשטיי זייער גוט. אבער ביי אים איז עס עצמיות א נפש, ער איז א געליטענער. אים האט מען נעבעך אפגעהארגעט מלמדים פון חבד. סאו ביי אים, ער פילט די פעין וואס דאס איז. סאו האט ער זיך גענומען שרייען, סאו קומט דא אן איינער, דאסקאל, און ער גייט אים און ער אטאקירט אים, באט וועיט א מינוט, איי דאנט אנדערסטענד, לאמיר זאגן ס'איז נאר א ספק ספיקא, לאמיר זאגן אז ס'איז נאר דא אלעגעישאנס און מ'דארף עס נאך מברר זיין, ס'איז נישט אזוי, מ'האט עס מברר געווען, אבער לאמיר זאגן אז ס'איז נאר אזוי, איז נישט גענוג ריזען אז ער זאל מעורר זיין דעם ציבור רבותי די מען איז אן עלעדזשד חזיר, איי דאנט אנדערסטענד דיס, מ'דארף ווארטן. מען זאל זיין שטיל און פינקל האט פארקויפט צענדליגע יארן און הו נאוס האו מאטש מאר האט ער פארקויפט טרייפות און אנגעטרייפעט כלל ישראל און עטס עטס קוקן אז די מאנסיער חינוך גייט אין דרערד שרול האגער עמיצער האט א מיידל סקול וואס מען זאגט דערויף כל דבר אסור די מיידלעך גליטשן יעדעס יאר מען טוישט פרינציפלס און פרינציפלס ס'עט ענק גארנישט העלפן עטס זענטס געווארן אנגעשטאפט מיט דעם פינקל'ס נבילות און טרייפות מען דארף אנדערש צוגיין צו א מענטש וואס ער איז אנגעשטאפט צי ווי איינער וואס איז נישט אנגעשטאפט. די גאנצע מאנסיער חינוך איז אין דר'ערד, און קוק אן וויאזוי ס'זעהט אויס סקווירא. סקווירא איז א שטאט וואס מ'האט געגרינדעט על תורה ועל עבודה פאר ירא שמים, און ס'איז די גרעסטע מקום זנות, די גרעסטע מקום רציחה וואס איז דא אין די וועלט. סאו, עטס האלטס נישט אז דער סיבאלד האט געהאט א רעכט צו זאגן רבותי מ'האט מיר געזאגט? לאמיר זאגן ער האט עס נישט מברר געווען טארעלי, מען האט מיר געזאגט אז יענער איז א פעדעפייל, וואטש יור סעלף. יו דאנט טינק הי וואס דואינג די רייט טינג? ער האט אים נישט איינגעזעצט, ער האט נאר געזאגט וואטש יור סעלף. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז געווען א פרוי וואס איז א גיורת, און זי האט געזאגט פאר איר מאן זאלסט וויסן דאס פלייש איז נישט כשר, פרעגט איר איר מאן פון וואנעט ווייסטו, זאגט זי הער אויס איך האב אלע יארן געגעסן טרייפות, איך ווייס וויאזוי ס'טעיסט סאלטעד מיעט ענד אנ סאלטעד מיעט, און איך עס דאך אן כשר'ס אויך. דאס פלייש איז קיינמאל נישט געזאלצן געווען, סאו אונז האמיר געהאט אלע הינטס צו סוספעקטן אז דא גייט עפעס פאר, דערס סאמטינג ראנג. ווי געווען די אלע רבנים? ווי זענען געווען די בית דין פון ק ג? די גאנצע באלאוני וואס דו ווילסט צאמשטעלן, ווי איז יעדער געווען? ס'האט איינעם געבאדערט? ניין, דער עולם האט געוויסט איין זאך, איך וויל פרעסן, ווילאנג א רב געט א הכשר איי קאדנט קעיר לעס, און דעיס קען מען זיך אונז נישט מער ערלויבן. מען קען נישט ערלויבן אז מען זאל מאלעסטן קינדער ווייל די רבנים האבן דעיס אויך נישט געשטערט, זיי האבן עס געבעקט. סאו ווען אונז האמיר. מען זאגט אויף ענגליש ווען יו אר אין דאוט שאוט, דעיס מיינט אז דו ביסט אין דאוט, דו האסט א ספק, קודם שריי, ווייל אונזערע קינדער גייען מער נישט זיין קיין הפקר פאר די אלע חזירים מיטן בית דין פון ק ג וואס דער איד וויל צוזאמשטעלן. דער ליובאוויטשער רבי האט געוואלט צוזאמשטעלן אמאל א בית דין ביי א פארברענג פון זיבעציק סנהדרין, און ער האט געוואלט אז די סנהדרין זאלן ארויסגעבן אז דער אייבישטער מוז שוין שיקן משיח'ן. און דארט איז געזעסן ר פנחס הירשפרונג, פאר דעם וועם דער רבי האט געשריבן, סאטמאר רבי האט געשריבן דעם דריטן חלק פון ויואל משה. ר' פנחס הירשפרונג, און א באוויסטער גאון אין מאנטריאל, איז ר' פנחס איז פונקט דארט געזעסן, און די ליובאוויטשער רבי זאגט אים שרייבט אויכעט אונטער, האט ער געזאגט איך קען ניט אונטער שרייבן ווייל ס'איז דא עפעס א תשובה, איך געדענק נישט יעצט וועלכן ספר ער האט געקוואוטעט, דארט שטייט קלאר אז בזמן הזה טאר מען נישט מאכן קיין סנהדרין. און די זעלבע האט זיך אפגעשפילט אמאל מיטן בריסקער רב אויכעט. פישמאן מיימון האט געמאכט א היכל שלמה און ער האט געוואלט ברענגען רבנים פון די גאנצע וועלט צו מאכן א סנהדרין. און יעדע רב פון די גאנצע וועלט וועט האבן דארט א סיט און מ'וועט מברר זיין אייגן יעדע הלכה און אלע עניינים און וואס זיי'ן פסק'ענען מוז די גאנצע וועלט האלטן. ווען בריסקער רב האט געזען ס'איז א חורבן האט ער געשיקט מען זאל מוחה זיין און רב עמרם האט געכאפט דארט מכות און בריסקער רב האט געזאגט כ'האב געוויסט דו וועסט כאפן מכות כ'האב דיך געשיקט ווייל דער אייבישטער זאגט ווען ס'קומט א חילול השם כלום יש מי שרוצץ מוחו עלי דאס איז א לשון פון א תנא דבי אליהו איז למעשה ס'איז נישט געווארן פון די זאך ס'האט געהייסן היכל שלמה עניוועי איז ר' פנחס הירשפרונג האט געזאגט ס'איז דא א תשובה אז בזמן הזה טאר מען נישט שטעלן קיין סנהדרין שוין. און אזוי בטל געווארן דער געדאנק. סאו קומט אן דא יעצט שלמה דאסקאל מיט דרייסיג יאר שפעטער, און פנחס, ר' פנחס הירשפרונג איז שוין אויף יענעם עולם, און ער וויל אז איצט זאל בטל שטעלן א נייעם בית דין הערסט פון ק ג, און ביז דעמאלטס קען יעדער מאלעסטן און קען טון וואס ער וויל ווייל עס איז נישט דא קיין ק ג. איטס א גוד דזשאוק שלמה. כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך. איך פארקריך צו די פלייש און צו די פיש, ווי קום איך צו פארקריכן? איך וויל רעדן פון מיין סאבדזשעקט, טשיילד מאלעסטעישן. דא אין אונזער שטאט און בעיסיקלי אין די גאנצע אידישע וועלט, ווארלד ווייד, איז דאס געווען א זאך וואס קיינער האט עס נישט געשטערט. הער, הער א מעשה, ביסט אריינגעקומען אין א מקווה, איז האסטו געקענט זען ווי זיי זיצן פינף זעקס חזירים וחרבו שליפה בידו, מען האט געקענט עס זען אלעס דורכ'ן וואסער, און זיי האבן געווארט אויף קינדער. און ס'איז געקומען א קינד און זיי האבן זיך געגעבן א גליטש אונטער זיי און לעבן זיי און זיך געטאטשט אין די פראנט און יעדער איז געשטאנען און געקוקט און ער האט עס געזען ס'איז נישט געווען קיין סוד און קיינער האט נישט געזאגט קיין ווארט קענסטו דאס פארשטעלן קיינער האט נישט געזאגט קיין ווארט און דאס האט אנגעהאלטן יארן יארן יארן און נישט נאר מ'האט נישט געזאגט קיין ווארט נאר ס'איז געווען משגיחים אין געוויסע מקווה'ס און זיי האבן אויכעט נישט געשלאגן די ריכטיגע חברה מ'האט נאר ארויסגענומען די וואס האבן נישט געטשעפעט. די וואס האבן באמת געטשעפעט די האט מען געלאזט, סאם האו האבן זיי געהאט א גוטן ווי מען זאגט א גוד פרענד אין סיטי האל. מכשיל צו זיין קינדער מיט משכב זכר איז נישט אזא גרויסע עבירה דאס זאל הייסן עצמיות הנפש וואס אויף דעם זאגט דער חתם סופר אז ווען איינער זעהט אז מ'איז מכשיל זיינס א קינד מיט עצמיות הנפש, מ'גנב'עט אים צו צו כדומה, קודם שרייט ער. סאו האב מיר נישט געהאלטן אז דאס איז אזא וויכטיגע זאך אז מ'זאל זיך נעמען שרייען, איך דארף ברענגען דא גאנצעטע מעשות מיט פינקל מיט שמינקל, איך רעד פון סעקשועל אביוז, אין יעדע מקווה האט מען געטון אלע חאזעריי, יעצט אין די חדרים, האבן אלע מלמדים געטוהן חאזעריי, זיי האבן נישט קיין מורא געהאט, ווייל דער מנהל האט אויך געטוהן. אזא בודנהיים האט געפירט א גרויסע מוסד יארן, קוק וואס איז געשעהן, ס'האט זיך אויסגעלאזט. אויף וואס איז ער מודה און אויף וואס מ'האט אים נאכנישט אפילו געפרעגט? שטעל דיר פאר, און יעדער האט געוואוסט, און ס'איז געווען א דזשאוק. מיידלעך האבן געזאגט אז די טיטשערס זענען לעסביענס, און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, יעצט אז ס'איז דא איינער וואס האט אנגעהויבן צו שרייען, דאס בין איך געווען ברוך השם כ'האב געהאט די זכיה, און מענטשן האבן שוין אויכעט אנגעהויבן מיטצוקומען מיט מיין ליניע, יעצט מיר גייען אנהייבן א נייע מעשה אז מ'דארף האבן א בית דין של ק ג. וואט א דזשאוק! ווען די אלע זאכן וואלטן קיינמאל נישט געשעהן, און יעצט איז געשעהן עפעס איין מעשה, דארף מען זעהן אז מען זאל עס טאקע מברר זיין צו ס'איז טאקע אזוי געווען. יעדער האט עס געטוהן, אפילו דער סקווערער רבי איז אויך נישט ריין פון דעם, ווייל מען איז געקומען זאגן זיין טאטן אז אין צעהלימער חדר האט ער מאלעסטעד קינדער, צוויי טאטעס זענען געקומען זאגן, איז פאר בושה האט ער זיך ארויסגעצויגן אויסער די שטאט, און קען זיין וועגן דעם האט די שטאט נישט קיין הצלחה אין אידישקייט, ווייל ס'איז געווען שלא לשמה צו ראטעווען זיין זון דוד. זיין זון דוד האסט געדארפט געבן צוויי פראסקעס און אים זאגן מען טאר נישט, ניין רעבישע קינדער שלאגט מען נישט. סאו דו ברענגסט אונז א מעשה פון א קצב, אונז זעמיר זייער זייער נתפעל פון די מעשה, אבער אונז ברענגען מיר דיר א מעשה אז זעכציג יאר האט יעדער געטוהן דא וואס ער האט געוואלט, סאו אבוויעסלי דארף מען שרייען. יעצט איך זעה אז חזקל טייטלבוים גייט אין די גאס און רעדט צו זיך, האב געזעהן די וואך ער רעדט ער מאכט מיט די הענט, דאס איז געמאכט זעהט אויס אז ער זאל שפילן אז ער איז קראנק, יעדער האט עס געטוהן, רבנים האבן עס געטוהן מיט אשת איש, זיי האבן עס געטוהן מיט פרויען וואס זענען געקומען ערליך פרעגן שאלות, און אלעס איז געווען עקסעפטעד, און יעצט אז איינער האט זיך גענומען שרייען און יעדער העלפט אים צו שרייען הייבט מען אן ניין ס'איז דא א מעשה מיט א קצב. יעצט כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך, דאסקאלאוויטש האט מודה געווען ס'איז אמת, יחיאל בראנער האט מודה געווען ס'איז אמת, נחמיה וועט מודה זיין ווייל ער זעהט דאך אז מיט ליגנט איז ער נישט אנגעקומען אין ערגעץ, נחמיה'ס גראדע וויקטים איז געווען אן אומגליק ווייל דער טאטע האט נעבעך באצאלט די געז און די טאל פלאס די שעות וואס ער האט מיט איר אנגעברענגט, סאו וויל איך פרעגן די אלע איז נישט דורך געגאנגען א בית דין של כ"ג אפשר איז עס טאקע נישט אמת? אפשר דאסקאלאוויטש זיצט אומזינסט? אפשר זאלסטו גיין אריין געבן פעיפערס אז דו ווילסט מאכן אן אפיעל, דאסקאלאוויטש זיצט אומזינסט. און יעצט דער מאליק האט דאך אויך מודה געווען, און אפשר איז עס טאקע ליגנט, אפשר איז אפשר איז ער א ליגנער, איין אדם משים עצמו רשע, אפשר האבן זיי נישט גוט געטוהן. יעצט, איך וויל דיר זאגן איין זאך. היינט שרייען מיר אונז צוריק אויף ענק אלע, אמאל זעמיר געזעסן איינגעלייגט, מ'איז אונז נאכגעלאפן און נאכגעשפיגן און נאכגעשריגן, היינט שרייען מיר אונז נאך פאר יעדן, און איך בעט א יעדער מענטש וואס ער איז א וויקטעם, אדער ער האט אין פעמילי א וויקטעם, אדער ער פילט סארי פאר די וויקטעמס, זאל נישט נעמען נישט דאסקאל, שלמה דאסקאל זאל ער נישט נעמען פאר א זינגער, און אויכעט מען זאל זיכער נישט נעמען דעם אהרן טייטלבוים, און טאמער עס שפילן זיי ערגעץ און זיי זינגען ערגעץ, זאלן זיך די וויקטעמס צאמנעמען צען פופצען שטיק און אינדרויסן שרייען פוי פוי, מען מעג מאכן א פראטעסט, ס'איז ליגעל אויב מען וואקט, אויב מען שטעלט זיך נישט אפ, טראגן גרויסע פאוסטערס, און בפרט נאך די וויקטימס פון אהרן טייטלבוים זאלן זיכער שטיין, זאלן זיין די פראנט ראנערס, אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן, אונז וועט מיר פייטן עוורי וועי פאסיבל, מ'עט פייטן מיטן ליגעל וועג, נאר דארטן האט עטס נאך אביסל פראטעקשן, מ'עט פייטן מיט די אווערנעס, דארטן איז נישט שייך קיין פראטעקשן, און מ'עט פייטן אז מ'עט זיך צוריקשלאגן, נישט מיט הענט נאר מיט פראטעסטס, אונז גיימיר דאס נישט צולאזן עטס, לא די עטס האט גע'הרג'ט די קינדער גייט עטס נאך באגראבן וויקטימס אויך איטס נאט גאנע העפן עני מאר. יעצט דו זאגסט אז דו געסט זייער אסאך צדקה, דער שלמה דסקל זאגט אז דער אהרן טייטלבוים געט אסאך צדקה, איך האב געוואלט זאגן איך געב אן עצה, יעדער ווער ס'וויל חזר'ן זאל גיין ארבעטן פאר תומכי שבת, זיי געבן אויך אסאך צדקה. דאז דעט מין אז זיי געבן צדקה אז זיי מעגן טוהן וואס זיי ווילן איז אנבעליוועבל. יעצט די גאנצע צייט איז צוגעגאנגען אזוי, מען האט געזאגט אז ברוך מרדכי'ן איז מחושד, ס'איז נאר א חשד, פארוואס? ווייל זיין זון האט אסאך געלט, און במילא וויל מען עקסטארטן פון אים, שלמה דאסקאל וויל אונז איינרעדן אז וועגן דעם איז מען חושד ארי טייטלבוים ווייל ער געבט אסאך צדקה. נו וואס אז ער געט צדקה? מען איז נישט חושד ווייל ער געט צדקה, מען איז חושד ווייל מען וויל ארויסשלעפן געלט פון אים, וואר? נו וואס איז געבליבן דא? פארוואס איז מען אים חושד? ווייל ער איז אזא מיליאנער? יעצט איך וויל דיך פרעגן נאך א שאלה, דו ווייסט אונז האמיר געהאט א שמש ר' חזקאל דעם שמש וואס מען האט אים געשאסן אויף טויט, ס'איז געווען איינער חיים וויינבערגער וואס ער איז געווען געפעיסט די גאן, און ער האט געזאגט עדות אז ס'איז נישט געווען רענטא ווער ס'האט אים געהארגעט. געקומען איינער מעקס ליבערמאן אפאר יאר שפעטער און האט געזאגט פארן דיסטריקט אטוירני דעמאלס האט מען נאך געהאט טשארלס היינס אין פאקעט ער האט געזאגט פארן דיסטריקט אטוירני אז ער איז פונקט דעמאלס אינדערפרי דורכגעגאנגען ער געדענקט דעם פנים גראדע ער איז דורכגעגאנגען מסתם זיבען און געשאסן האט מען חזקאל'ן צען נאר מען האט אנגענומען יעדע גארביטש און אזוי האט ער געזאגט דער ליבערמאן פאר סי ען ען. יעצט איך וויל פארשטיין פונקטליך וואס דא גייט פאר. חיים וויינבערגער שרייט אז ס'איז נישט געווען ער, ער האט עס אים געזאגט אויף היברו, און דא איז געקומען דער מעקס ליבערמאן און געזאגט ס'איז יא ער. איין טאג האבן זיך געטראפן מעקס ליבערמאן מיט חיים וויינבערגער אין פלארידע, פרעגט אים חיים וויינבערגער זאג מיר וויאזוי קענסטו דורכשלאפן די נאכט ווען דו ווייסט דו האסט איינגעזעצט א מענטש פאר גארנישט, טאקע א גוי אבער דו האסט אים איינגעזעצט פאר גארנישט? און דער רוצח איז אין די גאס, זאג, זאגט ער אים, ווייסט כ'על דיר זאגן. איך בין נישט געשלאפן איין נאכט. פון דעמאלטס רואיג. איין נאכט בין איך נישט געשלאפן. דו הערסט וואס דא גייט פאר? מען קען קומען און זאגן עדות אויף יעדן איינעם וואס מען וויל, און ער איז איין נאכט נישט געשלאפן רואיג. יעצט איך וויל וויסן, פארוואס האט מען נישט גערופן א בית דין של כ"ג? יעדער האט געוואוסט אז דער מעקס ליבערמאן זאגט א ליגנט. עווריבאדי נו דעט, דעמאלטס איז נישט אויסגעפעלט קיין בית דין און יעצט פעלט יא אויס א בית דין? משה חיים גאלד האט געהאט א שווער, דער שווער האט געהייסן קראלער רב, ווען דער רבי איז אוועק איז אסאך מענטשן שוין נישט אריין געקומען מער אויף ווילימסבורג און שוין געבליבן אין בארא פארק, האט מען געדינגען דעם חזיר ברוך מרדכי'ן אז ער זאל דאווענען דארט פארן עמוד, בקיצור האט משה גאלד געזאגט פאר זיין שווער איך בין נישט מסכים בשום אופן, זאגט ער איך האב פופצן הונדערט טעמים פארוואס איך מוז אים נעמען, דערווייל אן אנדערע בעט. צוויי א האלב טויזענט און ער בעט נאר טויזענט, האט ער געזאגט איך גיב דיר צו דאס געלט און איך וויל דעם חזיר נישט אז ער זאל דא דאווענען. דאס איז געווען דברים וואס יעדער האט געוויסט, יעדער האט געוויסט אז ער איז א וועלטס חזיר און מען האט אים נישט אריין געלאזט אין ערגעץ, און אלל אוו א סאדען האט ער אלעס געלייקענט און אונז דארף מיר זיין די וואס אונז זאל מיר ווי מען זאגט אראפשלינגען די אלע זאכן, יעצט אויב יעדער האט אלעס געוויסט ווי איז נישט געווען איינער זאל זיך נעמען שרייען דעם חזיר לאזט עטס דא אריין, ס'איז אנבעליוועבל. איך וויל צו צעלייגן אביסל די זאך. אהרן טייטלבוים האט א לאנגע ערוה און האט עס נישט געקענט קאנטראלירן. יעצט שלמה דאסקאל, ווי קומסטו אריין אין דעם געשעפט? ווער האט דיך אריינגעשטעלט? וואס איך מיין צו זאגן איז אזוי, מילא בשלמא, דער אהרן טייטלבוים האט זיך דאך ענדזשויט, ער האט געמאכט א לעבן, טאקע געהארגעט אפאר קינדער, ער האט זיך נאכגעגעבן זיין תאווה, סאו ער דארף ווי מ'זאגט זיך אננעמען צו עס איז יא אמת צו נישט. אבער דו האסט דיך אפילו נישט אינדזשויט, קען זיין א יא, איך ווייס נישט, איך האלט אז דו ביסט דער זעלבער חזיר, ווייל אונזער אייערן רול ארבעט אז ווען איינער נעמט זיך אן פאר חזירים איז ער א חזיר, ס'ברענט אויף אים דאס היטל. אבער לאמיר זאגן אז אונז האמיר עס נאכנישט מברר געוועזן, וויל מיר נישט דזשאמפען די קאנקלוזשענס.

ווייל דאס גייט מאכן אזא מין פלאם יו וואודענט בעליוו. יעצט וויל איך גיין נאך אביסל ווייטער, וואן סטעפ פורדער. זיי זענען געגאנגען זיי האבן ארויסגעגעבן א בלאג, א פיקטשער פון א פעיסבוק, ווי מיסטער סיוואלד קישט זיך מיט א טשייניז שיקסע. יעצט איז אזוי, לאמיר דאס אויכעט צו צעלייגן. קודם כל, פון דעם וואס זיי ענטפערן צוריק אזוי ביטערליך צו דיפעימען, טוען זיי צוויי זאכן, קודם זיי ווייזן אז ס'איז אמת, ווייל אויב נישט וואלטן זיי דאס נישט געטון. ווען האט עטס געזאגט אז איך האב שיקסעס אין אוקריינע האב איך ענק אפילו נישט געענפערט, איי דידנט איווען לוק עט יור וועי. און ווען האט עטס געזאגט אויף די אלע אנדערע וועם עטס האט צאמגערעדט כל דבר אסור אז דער טוט דאס און דער טוט יענץ, אלע יארן אזוי געווען, נאובאדי באדערט טו ענסער, פארוואס? ווייל דער אמת וועט אליינס ארויסשווימען. יעצט אז עטס גייטס און עטס טוטס מאכטס אזא מין זאך, איז די ערשטע זאך איז א סימן אז ס'איז אמת. די פראווס די פעקט דעט איטס טרו. און די צווייטע זאך וויל איך רעדן אביסל פון די זאך. לאמיר זאגן אז ער האט א שיקסע א יאפאנעזער וואס ער האט זיך געקושט. לאמיר זאגן ס'איז אמת. ס'קען זיין עטס האטס עס צוזאמגעשטעלט אזוי ווי ביי מיר האט עטס אויך צוזאמגעשטעלט פיקטשערס די ווער אבאוטס פון נחום. ס'איז געווען דא איינער דער דר'ערדליגער, דער מיילעך לייפער, דער פון אנטווערפן. דער וואס האט יעדע אל על סטוארדעס געטאטשט, זיי האבן זיך גע'עקלט מיט אים צו פארן, מיר האט געזאגט א סטוארדעס אמאל, ער איז געווען אויפן פליגער האט זי געזאגט אז טאמער ער רירט מיך אן ארעסט איך אים, און ער האט אנגעארבעט אין אנטווערפן. ס'איז געווען איינער וואס ער האט געטשעפעט מיט זיין ווייב און גערעדט מניוולת און ער האט אלעס רעקארדירט און ער האט ארויפגעלייגט א שטיקל, נאר א שטיקל, פול מיט מניוולת. ס'דא די ניימאן ברידער, איינער איז שוין נעבעך געשטארבן, און דער צווייטער האט אים נאך פיינענצירט, האב איך זיי געזאגט, עטס ווייסט וואס עטס טוטס? עטס געטס געלט פאר א בתי זונות, אינגערמאן האט מיר געזאגט פאר צוויי יאר צוריק, ער איז געפארן דארטן שוין געווען נאכן סיזען, איז געקומען א פארטאריקאנער האט זיך אפגעשטעלט דארט, לייפער איז שוין נישט דארט געווען, האט ער זיך אפגעשטעלט דארט, און פרעגט זי אים צו ער וויל גיין מיט איר, זאגט זי חס ושלום, איך בין געקומען דא זען וואס דא טוט זיך אין די הכנסת אורחים. איז דער לייפער. ער האט דאך געזען כי כלתה אליו הרעה, איז דער שייגעץ איז געגאנגען און האט ארויסגעגעבן א טעלעפאן פון אוקריינע פון א שיקסע וואס ער זאגט אז איך האב מיט איר געהאט, בקיצור מען האט איר נעבעך אנגעקאלט, ווייסט דאך די מחרחר ריב'ניקעס אז זי האט דאך נאר געקענט אוקרייניש, עניוועי עס האט זיך אויסגעלאזט אז ער איז א ליגענער, נישט וויכטיג, די גאנצע זאך איז נישט יעצט וויכטיג, איך בין נישט זיכער צו דאס איז נישט קיין. צוזאמגעשטעלטע פיקטשער. זיי האבן אמאל צוזאמגעשטעלט א פיקטשער ווי עפעס א שווארצער ציט מיר אראפ דעם זיפער. בין איך געגאנגען און כ'האב גענומען דעם זעלבן פיקטשער און כ'האב ארויפגעלייגט אהרן'ס פיקטשער דערויף. דעם צווייטן טאג האבן זיי עס אראפגענומען. אוי אז מיינסט אונז זענמיר בהמות, אונז ווייסן נישט אז ס'דא א זאך וואס הייסט פאוטאשאפ. שוין, אבער לאמיר דאס לאזן יעצט אין די זייט. איך ווייס נישט צו ס'איז א אמת'ע בילד צו ס'איז נישט. לאמיר זאגן אז ס'איז א אמת'ע בילד. מיסטער סיוואלט זאגט קלאר ער איז געווארן מאלעסטעד פון מלמדים. ער האט געסוט איין מלמד איך מיין דרייסיג מיליאן דאלער און ער האט באקומען ער האט עס געווינען. יענער האט נאר נישט דאס געלט אים צו באצאלן אבער ער האט געווינען א לאוסוט. סאו אבוויעסלי איז אלעס אמת. מ'האט יענע מלמד ווי מ'זאגט מסדר געווען אויכעט. איך געדענק נישט וויפיל ער האט באקומען צו ס'איז געווען א דיעל איי דאונט רימעמבער. און ער האט עקספאוזט נאך אפאר לובאוויטשער מלמדים. ס'איז געווען איינער וואס האט געטון מיט שוואכע בחורים און ער האט געטון כל דבר אסור מיט זיי, ס'איז נישט קיין חילוק יעצט, זאגט ער סיוואלט איך בין א וויקטעם, יעצט וויל איך ענק זאגן, רוב וויקטעמס זענען אראפ פון וועג, און רוב פון די וואס זענען אראפ פון וועג נאך א צוויי דריי יאר איז זיי נמאס געווארן דאס לעבן האבן זיי זיך גענומען דאס לעבן און זיי האבן געזאגט א כפרה דערויף, סאו האסטו יעצט א פראבלעם פארוואס סיוואלט האט געקישט א טשייניז שיקסע, אויב עס איז אמת, איך זאג אפילו ואם תמצא לומר ס'איז אמת, יא ס'נישט קיין פראבלעם פארוואס ער האט געקושט א טשייניז שיקסע, אונז דאנקמיר דעם אייבערשטן אז ער איז צוריק געקומען אויפן ריכטיגן וועג, נאכדעם וואס ער האט געזעהן אז מ'דארף העלפן אנדערע וויקטימס האט ער זיך מיישב געווען ער גייט העלפן. איך האב אים געזאגט דו וועסט זיין די בעסטע מענטש צו העלפן, סאו וואס ווילסטו יעצט אויפטון אז ער איז געגאנגען מיט א שיקסע אז ער האט עובר געווען אויף אן עבירה? ער שרייט נאך מער, דער מלמד האט אים געמאכט משכב זכור וואס דאס איז פיל ארגער, משכב זכור איז כרת. א שיקס איז נאר דא יכרת השם, ס'איז דא כרת מ דברי סופרים, אררייט ס'איז דא אסאך מאל וואס דברי סופרים זענען הארבער אבער מען רעדט נארמאלערווייז, האט עטץ מיט אים געטוהן אסאך ארגער ווי ער האט געטוהן, און אז ער האט זיך אביסל געגליטשט און ער האט זיך צוריק געכאפט תבוא עליו ברכה. שוין, דאס איז די צווייטע העלפט, קודם קען זיין ס'אינגאנצן נישט אמת, נו אז ס'איז אמת האט ער זיך געגליטשט איז ער צוריק געקומען, יעצט לאמיר גיין צו די דריטע העלפט, ואם תמצא לומר אז ער איז נישט קיין וויקטעם, און ער האט זיך סתם מיישב געווען, האט געטראפן א שיינע כינעזער שיקסע, און ער האט מיט איר געוואוינט, ער האט מיט איר געקושט זיך, זייער פיין. וואס האט דאס צו טון מיט די פרייס אוו בינס אין טשיינע? וואס האט דאס צו טון צו די עקיוזעישאן אויף אהרן טייטלבוים איז אמת אדער שקר? דאס וואס איך וויל עס האבן קלאר ארויס, איינער זאל מיר דאס מסביר זיין. מיט אנדערע ווערטער, אז איך האב יעצט א קאר און איך פאר אריבער די ווילימסבורג ברידזש איז א סימן אז די עקוזעישאנס איז שקר, טאמער פאר איך אריבער די טעפען זי ברידזש דעמאלטס איז עס אמת, פארוואס? ס'מאכט נישט קיין סענס, נישט וואר? די זעלבע מאכט נישט קיין סענס אז סיוואלט האט געקישט א טשייניז שיקסע, במילא איז די זאך שקר. ווייל סיוואלד האט בכלל נישט מיט די זאך, ס'איז נישט סיוואלד קומט זאגן איך בין אן עדות און אונז קעמער אים דיסקוואליפייען ווייל ער איז פארכאפט אין זנות איז ער פסול אזוי ווי די דין איז אין שלחן ערוך אין יורה דעה אז א מענטש וואס ער האט א שוואכקייט צו א זאך קען נישט זיין קיין עדות אויף די זאך למשל איינער איז מפריחי יונה קען ער נישט זיין קיין עדות אויף עניני ממונות. אז איינער איז נחשד על עריות קען נישט זיין אן עדות אויף עריות, איז אונז גיימער נישט נעמען יעצט סיוואלד פאר אן עדות, ניין סיוואלד האט אנדערע וויקטעמס, יענע דארף מען אונז אהער נעמען, דו דארפסט נאר קודם פראוון אז יענע זענען מגלה עריות במזיד, און ממילא וועל איך קענען זאגן צו זענען יא באגלייבט צו נישט, אבער סיוואלד איז דאך זיכער אן אינעסענט בייסטענדער, הא משל למה הדבר דומה. ווען די דעילי ניוס באשרייבט אז ס'איז געווען א רב וואס האט געמאכט זנות, צו א ברוך מרדכי האט געפליעד גילטי אז ער האט געטשעפעט בחורים, נו, לכאורה זאל די דעילי ניוס נישט זיין באגלייבט ווייל די שרייבער איז א גוי, א גוי נישט באגלייבט אויף דיני נפשות ביי קיין איד. און דאס איז אונזער קרומער צוגאנג פון יעדע זאך. בר מן דין איז דא דא נאך א מורא'דיגע זאך. עטס דיפעימטס א מענטש וואס דער מענטש קומט זיך נישט מ'זאל אים דיפעימען. סיוואלד איז זיכער נישט דא קיין חלק אין די זאך. אדער קענט עטס טענה'ן ס'איז ליגנט, ברענגטס אהער די עדות און דיפעימטס די עדות, דאס אין דעם קעיס איז עס נישט די עדות אליינס נאר ס'איז דער זעלבער מענטש וועם מ'האט פוגע געווען, וואס אין ענגליש הייסט ער א וויקטעם, סאו יו דיפעים די וויקטעם, אדער ווייז איבער אז ס'איז שקר, באט סיוואלד האט מיט דעם גארנישט. סא יעצט אז מ'וועט ענק אויסזאגן ווער די מענטשן זענען אונז האלט מיר עס ביים ארויסגעבן דאס גייט נישט זיין קיין סוד אפשר וועט עטס קענען צאמשטעלן א אנדערן פיקטשער אז יענע האבן געקישט אן איזרעלישע שיקסע אין יפו קען דאס אויכעט מאכן און אפשר ס'קען גאר זיין אמת אויכעט קען זיין ער האלט שוין דארטן אבער דאס מיינט נאך נישט אז מען האט אים נישט געטאטשט און דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין ווען אונז זעמער אז די חברה האבן גענומען זיך שלאגן ווי מען רופט עס אויף ענגליש בילאו די בעלט דעי היט בילאו די בעלט קודם ווייס מען אונז אז ס'איז אמת. און צווייטנס אונז גיימער צוריקשלאגן בעלאו דע בעלט, ווייל יעצט גיימער ארויסקומען עמטליך מיט די אלע וויטנעסעס און מיט די וויקטעמס, און עטס גייטס ענק אויסלערנען דער דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג וואס עטס זענטס געווען אויסגעלערנט דורכן טראנסלעוואניען צייטונג, וואס דער טראנסלעוואניע צייטונג האט די זעלבע געזאגט אויף אונזער הייליגן רעבן דעם דברי יואל, כ'האב געליינט דארטן ארטיקלעך ס'איז מיר ממש כ'האב עס נישט געקענט אפילו סובל, כ'האב עס אוועק געווארפן, ס'איז געווען אין די לייברערי אין פארטי סעקאנד סטריט, איז במילא אדער וועט עטס אנהייבן צו גיין אויפן נארמאלן וועג אדער גיימער אונז צוריקשלאגן בילאו די בעלט אויכעט, און למעשה טוהן מיר אונז יעצט אזוי, וועגן דעם איז געווען די אלע ארעסטס, אונז האמיר יעדן געגעבן אן אפער, דו קענסט אפאלעדזשייזן צום וויקטעם, דו קענסט העלפן דעם וויקטעם אז ער זאל ווי מ'זאגט צוריקקומען צו ריאליטי, צו געבן אים געלט פאר דאקטערס, נישט אים, צו ערלעדיגן אלעס, און די גאווערמענט העלפט צו, איז. ווי ווייט עטץ האטס געצויגן דעם שטריק, האבן אונז אויך געצויגן דעם שטריק. ווען ברוך מרדכי קומט גראד אויפן סטענד און ער זאגט אז ער איז גילטי, האט מען אים געוואלט געבן צען יאר פראבעישן. נחמיה וועבערמאן דער מלאך, ווייל קיין מענטש איז ער נישט רוף איך אים א מלאך. כ'האב אים געזאגט, איך בין געווען אין קאורט, זיי האבן נחמיה'ן געהאט ארויסגעארבעט א דיעל פינף יאר. דזשעיל, פון דעם מוזטו זיצן דריי יאר פאר גוד ביהעיוויער, ער וואלט שוין געווען יעצט אינדרויסן, און ס'וואלט אים נישט געקאסט אזוינפיל געלט, אונז האמיר אים געבעטן דיפעים נישט דאס מיידל, ס'האט גענוג געליטן פון אזא חזיר ווי דו, האט ער געזאגט פארן סעקיוריטי אפיסער אז איך האב אים געסטראשעט איך גיי אים שלאגן, און דער אפיסער האט מיך געשטעלט אין ווינקל, נאכדעם האט ער מיך געזאגט איך האב געוואוסט אז דו האסט אים נישט געסטראשעט ווייל איך זעה דיך דא די גאנצע צייט, איז במילא איך האב געוואלט קודם ער זאל ארויסגיין פון קאורט, און ממילא העט ער נישט קאמפלעינען מער אויף דיר. און נאכדעם מוזטו אהיים גיין. און אזוי איז געווען. אזוי שמוציג און אזוי ביליג צו זיין. באדענהיימער האט געזאגט ער וויל א דיעל, דער טויבענפעלד האט געזאגט ער וויל א דיעל, דער צווייטער ברודער האט זיך געשטעלט די גאנצע צייט ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין רעקארד אויף אים ווייל ער האט נישט גערעדט די גאנצע צייט, דער על- דער אנדערער ברודער דער יונגערער האט געזאגט ער איז מסכים צו געבן הונדערט טויזענט דאלער אויף איבערצובעטן און דאס איז א קריים האבן זיי דאס גענוצט קעגן אים אבער ער האט גראד געזאגט איך בין מודה. באקומען א דיעל. אפילו איין טאג איז ער נישט געגאנגען זיצן, ער האט באקומען צען יאר פראבעישן, און ער איז געבליבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. אבער למעשה, דאס איז וואס אונז דארף מיר וויסן, אז מען דארף מודה זיין און מען דארף נישט דיפעימען און הרג'ענען נאכאמאל די וויטנעס מיטן וויקטעם. הגם אונז ארבעט מיר אז ס'זאל נישט זיין אזאלעכע ליניענט דיעלס. אמאל פלעגט זיין דיעלס ווען גנבים האבן מודה געווען. פלעגט מען זיי נישט געבן קיין דזשעיל, מען האט אזויפיל געפייט ביז זיי האבן ארויסגעגעבן א געזעץ אז ס'מוז זיין דזשעיל פאר טעפט פאר געוויסע זאכן, אונז ארבעט מיר יעצט אז די זעלבע זאל זיין אז ס'זאל מוזן זיין מענדעטארי מינימום אפאר יאר דזשעיל פאר רעדזשיסטערט סעקס אפענדערס, נאר אזוי ווי ביז יעצט איז דאך עס געווען מותר לכתחילה העט עס דויערן נאך אביסל צייט, אבער אונז האף מיר אנצוקומען בעזהשם. אבער צו נעמען און דיפעימען מאכן פיקטשערס פון יענעם? זיי האבן געמאכט אמאל ווער עבאוטס פון נחום, וויאזוי איז שטיל געווארן? ווייל אונז האמיר געפייט פאר דעם, און מען האט געזאגט פאר ברוך מרדכי מיט זיין גאנצע פאמיליע, האט מען זיי געזאגט אז טאמער דו וועסט גיין אמאל פאר אן אפיעל, אדער וועסט אמאל שטיין פאר אן אפעלעט קאורט, וויאזוי עס זאל נישט זיין, גייט דאס אלעס ארויסקומען אז דיין משפחה האט אנגעהויבן צו פייטן מיט יעדן, געפייט מיט די וויקטעמס, מיט די וויטנעסעס, און מיט די עדוואקעטס. האבן זיי געזען דאס וועט זיך זיי נישט לוינען, האבן זיי עס קודם אראפגענומען. שוין נישט דא מער ווער עבאוטס פון נחום. שטעל דיר פאר אז ווען נישט דאס, דו ווייסט וויפיל שיקסעס איך וואלט שוין געהאט איבער די וועלט, און וויפיל שרצים. וואו! ס'קומט אמאל א ספרדישער קומט אמאל ארויף אין בני ברק, האט ער אנגעפילט דעם באס מיט צוויי און דרייסיג קינדער.

און דא און דארט. יענקל דאסקאל האט זיך יעצט זיינע פראבלעמען אין די ספרדישע שול. און איך הער זאגן ס'קאכט זיך יעצט א זאך, איך וויל נאך נישט רעדן דערפון, זייער א מיסע פרשה, ער איז געווען דער וואס האט מסביר געווען פאר פאוויש און ער פלעגט קומען אויף בארדיטשוב, און מסתמא האט ער דארט אויך געזוכט פאר א פושקע ציגרעטלעך א שיקסע, און קען זיין ער האט געזוכט פאוויש'נס מיידלעך, איך ווייס נישט, ער האט מסביר געווען דריי יארן אויף נחום ראזענבערג אז ער האט געטרייט צו האבן צו טון מיט די מיידלעך פון בארדיטשוב. מען איז צוגעגאנגען צו דעם העד קאונסלער, זי האט עס מיר פארציילט יארן שפעטער, איך האב אפילו נישט געוואוסט פון וואסערע צרות דער אייבערשטער האט מיך מציל געווען, און די העד קאונסלער האט געזאגט, וואס? ער האט גערירט דא א מיידל? ער איז געשטאנען מיילן אוועק פון די מיידלעך. און אויב ס'איז אמאל א מיידל קראנק געווארן, מען האט זי אריינגעפירט אין שפיטאל, איך בין א גאנצע נאכט געווען מיט איר, מיט די קראנקע מיידל, אבער איך האב נישט געוואלט זיין אינעווענדיג אין צימער, איך האב מיר מיטגענומען לכתחילה די העד קאונסלער, זאגט זי ער איז אריינגעקומען, זיי דארפן נישט אריינקומען אין צימער, פארשטייסט, דאס איז ח די חזירים, דאס איז פאוויש, פאוויש מיט יענקל דאסקאל, ס'איז נישט דער זעלבע ווי לא אוהב את אחיו, דאס איז נישט שלמה דאסקאל, ס'איז אן אנדערע חזיר. איז נאך א מזל ברוך מרדכי צוגעשפארט זיין בלאג, שטעל דיר פאר וואס וואלט ווען געווען ווען ער שפארט נישט צו. עניוועי, איך וויל געבן א מעסעדזש פאר שלמה דאסקאל, און איך וויל געבן א מעסעדזש פאר אהרן טייטלבוים, ווי אר היער טו פייט, ווי אר היער טו סטעי, ווי אר היער טו פייט עקזעקטלי די וועי יו פיפל פייט, אוודאי נישט דיפעימען מיט קיין ליגנט, באט אנפארטשענטלי האמיר אונז גענוג אמת אויף די אלע חברה, ענד עט די ענד אוו די דעי וועט עטס נישט גוט פארן, עס זעהט זיך די אלע חזירים האבן פראבירט עווערי טריק אין די בוק, אונז האבן שוין געהאט נאמבערס, ס'איז געווען די זעלבע דזשאוק, ווייל ער גערירט זיין בויפרענד ווייל ער האט א הור און וועגן דעם קומט צו פאראויס, די אלע זאכן האבן אונז שוין געהאט א נאמבער אויף דעם, האבן מיר שוין געהאלטן ביי נאמבער צען טויזנט זיבן הונדערט, און גארנישט האט נישט געארבעט, מען האט געטרייט נאכאמאל די זעלבע מיט א הור, מען האט געוואלט ארויסשלעפן געלט, עס האט גארנישט געהאלפן, די אלע וואס מען האט אויף זיי עקיוזד זענען אדער געגאנגען זיצן, אדער האבן זיי מודה געווען, און זיי. אדער איז געווען אזאלכע וואס זיי האבן גענומען געלט, זיי האבן גענומען זייערע קינדער און גענוצט פאר אן עי טי עם מאשין, אבער נאובאדי גאט אוועי פאר פרי, און דא גייט זיין די זעלבע. סא שלמה דאסקאל מאך דיר אפאר גוטע ניגונים פאר דיר און פאר אהרן טייטלבוים, ווייל עטס יול וויינד אפ וואן דעי אין דזשעיל. יעצט, מען זאגט ביי פורים זאגט מען אין די מגילה, ס'שטייט ויספר המן לזרש אשתו שטייט את רוב בניו, יעצט אין די ליטא פלעגט מען זאגן אז מען פרעגט א קשיא מיניה וביה און דער תירוץ איז ברענגט מען ממקום אחר פון אן אנדער פלאץ, אסאך מאל געפונט מען וואס דארפסטו ברענגען פון אן אנדער פלאץ קענסט דאך פון דא אליינס פרעגן. יעצט איז דאך די קשיא אין די מגילה, ער זאגט ויספר המן לזרש אשתו את רוב בניו, און זי ווייסט דען נישט? ווער ווייסט דען נאך? ווער ווייסט דען נישט אזוי גוט ווי די מאמע? די תירוץ איז, די קשיא איז מיניה וביה, אבער די תירוץ איז ממקום אחר. ס'איז דארטן געווען יענע חתונה. דער המון האט געהאט קינדער פון ערגעץ אנדערש אויך און ער האט ארויסגעזאגט אז ער האט אנדערע קינדער אויך. עניוועי. כ'האב געוואלט צוקומען דא צו דער זאך. וואס האסטו געדארפט גיין דו דאסקאל און ברענגען א קשיא ממקום אחר פון א זאך וואס איז געשעהן אפאר הונדערט יאר צוריק ערגעץ אין קראקע צו אין פישפיקלאדאן, דו געדענקסט נישט וואו און עפעס א רעדל האט זיך אויסגעשטאכן? קענסט דאך ברענגען פון אונז אליינס. ס'דא איינער וואס הייסט אהרן טייטלבוים און נישט קיין מוזישן. ער איז א מאכיל נבילות טריפות אסאך יארן ער האט געשאכטן מאסקאווי דאק און איך בין אריין צו א רב כהאב אים געזאגט קאל אפ רב געצל רב שי געצל בערקאוויטש און פרעג אים וואס מ'האט געשאכטן זאגט ער מיר איך ווייס דען און פרעג רב נח ער איז דער שוחט פרעגט אים דער רב און רב נח איז דער משגיח אויך זאגט ער ניין דער משגיח בין איך און ער ווייסט נישט וואס מ'האט געשאכטן האט ער אים אנגעזאגט טאמער עסטו וויסן וואס מ'האט געשאכטן ביסטו אויס דיין איז ער געגאנגען און ער האט געגעבן א הכשר, איך דענק איך האב געמאכט די מקווה ביי די בני יואל, כ'דענק עס איז געווען ר' משה מרדכי פרידמאן, ער האט געזאגט דעמאלטס אז מ'האט געטראפן אז ס'איז דא איינער נחום פרידמאן ברענגט אריין מילך אין קרית יואל, זיי זענען געגאנגען דעם זעלבן פארעם און זענען געוואויר געווארן פונעם בעל הבית, אז דער רב, דער דיין ר' געצל, געבט א הכשר דערויף און ער קיינמאל אין זיין לעבן נאכנישט געווען אינעם פארעם, ער געבט אויך נאר ממליחה ואילך, שטייסט דאס לצנות, סאו דארפסט מיר ברענגען א מעשה מיט פלייש און מיט א רעדל מיט א לאך, יעדער רב היינט און יעדער דיין וואס געבט א הכשר, בפרט נאך אויב ער איז אנגעשטעלט אין א קהילה, איז אלעס נבילה טריפה, סאו וואס דארפסטו ברענגען ממקום אחר, ס'איז דא אליינס ביי אונז. ס'איז דא דער ווינער דיין מנחם פישער מיט א מפיק פיי. מנחם פישער. דער וואוינט אין מאנסי, ער געט א הכשר אויף א האל, האט ער געזאגט ברבים קלאר א סטעיטמענט, איך אין מיין הויז לאז נישט אריין דאס פלייש, נאר פאר אונז געט ער א הכשר, דו הערסט וואסארא רשעים זיי זענען? סא ברענגט ער א מעשה וואס איז געשען צווישן נירעדהאז און פישפיקלאדאן מיט א רעדל פון א לאך, אר יו קידינג? יעצט איז דא א מעשה וואס מען דערציילט אין קראקע מיטן מגלה עמוקות מיט צוויי ברידער אזוי ווי דא די וויינשטאק ברידער, למעשה די מגלה עמוקות שטייט אויף זיין מצבה הוא אשר דיבר עם אליהו הנביא פנים אל פנים, פון דעסטוועגן דאך אליהו האט אים נישט פארציילט אז די גאנצע שטאט איז אנגעטארפעט מיט פלייש, יעצט ס'איז דא וואס זיי האלטן אז די מעשה איז נישט אמת אז ס'קען נישט זיין אזא גרויסער צדיק זאל נכשל ווערן, באט ליסען, וויאזוי ס'זאל נישט זיין, ביי אונז אין ווילימסבורג האמיר אויך געהאט די מגלה עמוקות, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געראטעוועט דעם גאנצן דור, און ר' אהרן זאגט אז ס'איז נישט דא איין שטיקל כשר פלייש געווען. איך זאג גארנישט. איך האב נישט געוואוסט דעמאלס וואס סגייט פאר. זיין טאטע איז געווען דער בעל מכשיר און דער הייליגער רבי איז געווען דער וואס האט ארויסגעגעבן א צעטל מ'זאל קויפן אויסשליסליך אין אונזער בוטשער סטאר. און יעדער איז ליידער מודה אז ס'איז נישט געווען קיין כשר פלייש. ס'איז אויך געווען די צייט פונעם רבי'ן פון חתם סופר א מעשה מיט די טרייפענע בהמות. ר' ברבנות נאדלער, ער האט געזאגט אז אזוי ווי דער חלף איז א שווערד וואס איז נישט כשר, וועט קומען א גרויסע שווערד אויף כלל ישראל, און דאס איז נעבעך געווען די ערשטע און די צווייטע וועלט מלחמה. איז זעהט זיך אויס אז דער גרעסטער צדיק, טאמער לייגט ער זיך נישט אריין ראשו ורובו ושולחנו, איז געשעהט א פירצה. יעצט איך וויל ענק פארציילן, די וואך האט מיר פארציילט א איד אז ער האט געגעסן אין א. אז זיי בעלז דארטן אויף פיפטינט עוועניו וואו זיי האבן די העדקוואדערס פון בעלז דארט ווי מ'האט אראפגעשלעפט עטס געדענקטס ס'איז געווען איינער. קיין סאנדער נאר מנחם מענדל דייטש. האט אראפגעשלעפט דארטן יונגלעך אונטן אין בעלז און זיי מכשיל געווען ער האט געזאגט איך דארף האבן פשוט מ'זאל העלפן פאקן ספרים ס'איז געווען א חאזעריי קוד איינס אין די וועלט עטס געדענקטס די גאנצע פרשה על כל פנים דארטן איז דא מ'געט צו עסן שבת פאר די שמחות למעשה איז געשען עפעס א גאנצע פראבלעם מיט דעם האל אז דער משגיח האט נישט געהאט די שליסל נאר דער גוי האט געהאט די שליסל, און שטעל דיר פאר א גוי האט די שליסל ס'הייסט בשר שנתעלם מן העין, צו סאיז געקאכט איז אויך שייך צו נישט על כל פנים דער גוי האט די שליסל, און דער משגיח איז זייער אן ערליכער איז ער אהיים געגאנגען ביז צו דעם באלעבאס ווער ס'אונט עס און עס האט אים געדויערט א לאנגע צייט ער זאל צוריק קומען מיט די שליסל ער זאל קענען אלעס פארשפארן עטס ווייסט וויפיל חילול שבת און וויפיל מאכלות אסורות און נבילות וטריפות ס'טוט זיך אין די אלע קעיטערינגס? און בפרט נאך ווען ס'איז שבת, דער מענטש לאזט אלעס איבער, און די מחותנים זעצן זיך אראפ, און אום גייט מען אהיים, און דער גוי שפארט צו. יעצט דארפסט דיך נישט ברענגען ממרחק תביא לחמה א מעשה מיט יארן צוריק, וואס זאגט מען די מעשה'ס, ביי אונז איז אויך דא די אלע מעשה'ס, סאו עט די ענד אוו די דעי, אונז פאר מיר זייער נישט גוט, און מען קען חושד זיין וועמען מען וויל, אבער ליידער וועמען מ'איז חושד, עס איז געבליבן פאר אן אמת, און די אלע זענען אראפגעגאנגען אין היסטערי אז זיי האבן בוגד געווען אין הכשרים, זיי האבן אונז געגעבן טריפות צו עסן, און ס'איז גארנישט געווען קיין, ווי מ'זאגט, קיין מקח טעות, אונז האבן מיר אלעס געוואוסט, נאר אמאל האט מען זיך יא געטרויט צו רעדן און אמאל נישט. סאו הער אויף מיט די אלע מעשות, ברענג מיר נישט קיין מעשות וואס איז געשען דארטן, איך ווייס, מיט א קצב. אין יעדע שטאט אינדערהיים קען דיר פארציילן מעשות מיט קצבים, ס'איז געווען אין די צייט פון מהרש"א, אין די צייט פון רבי עקיבא אייגער, קוקטס נאך אין די היסטערי, וועט עטס טרעפן ס'איז אלץ געווען מעשות, קומט ער דא אן מיט א מעשה אז מען האט געהאט א פלעט טייער, יענער האט געזאגט. שוין, איך מיין אז דאס וועט זיין גענוג אפצוענטפערן די אלע שקצים וואס זיי ווילן די פעים, וויטנעסעס מיט וויקטימס. איך געב זיי א קלארע מעסעדזש אז מיר גיימיר זיך נישט לאזן בלי נדר. און מ'עט טוהן וואס מען קען אז מען זאל צושפארן די אלע ליגן, און שלמה דאסקעל איך האף אז דו האסט נישט געטאטשט קיינעם, ווייל טאמער יא מ'עט ארויס קומען עסטו האבן א פנים פונקט אזוי ווי אהרן טייטלבוים, שוין יעצט האטס מיר א גוטן שבת, און ס'עט זיין נאך א עקסטערע שיעור דאס איז נאר דער עמערדזשענסי, ס'עט זיין נאך אן עקסטערע שיעור אויף די וואך.